א גוטן ערב שבת קודש פרשת בהר. ס'אזוי, יעצט איז די הילולא פון רבי שמעון, מ'דארף אסאך רעדן וועגן דעם. קודם כל וויל איך אז דער עולם זאל פארשטיין אז מדינת ישראל איז נישט דיין פראבלעם. מ'לייגט ארויף אלעס מדינת ישראל. ענקער פראבלעם איז אז ס'איז נישטא קיין איין טעאטער און קיין איין קולנוע אין בני ברק און אין די היימישע געגנט אין ירושלים, און דער עולם זוכט אביסל עקשען, און וועגן דעם איז דא אסאך וואס דזשוינען די ארמי, דארט איז כאטש דא אביסל עקשען, די פראבלעם איז נישט די מדינה, די מדינה זיי טרייען צו טוהן רשעות, אבער זיי טרייען דאך צו טוהן פאר ענקער טובה, יעצט נעמט מען דעם מירון און מען גייט מאכן א מלחמה, איזרעילי גאווערמענט, דעטס נאט וואט איטס מעיד פאר, יעצט ס'איז אמת די רבנים האבן נישט קיין ווארט, זענען דרערדליגערס, אבער איין זאך, אויף מירון האט זיך קיינער נישט געטרויעט קיינמאל צו רעדן קיין ווארט, איך בין געפארן אסאך יארן. כ'האב אלץ מוחה געווען עטס געדענקטס נישט, איך'ל ענק פארציילן א מעשה. אין מירון איז געווען א מצב וואס יעדער פרענק האט געברענגט א בהמה א קו כאילו ער געט עס פארן אייבערשטן, ער האט עס דארט גע'שחט'ן, ער האט עס אליינס גע'שחט'ן, און דערווייל עס איז טרייפות, זיי האבן אפילו נישט געוואוסט וויאזוי מ'איז בודק די בדיקות אויף די סירכות און אויף די לונג, גארנישט, דרערדליגערס, ספרדים, בקיצור מען זאגט דאס ווארט ספרדי איז עס נכלל אלעס. איך האב אנגעהויבן דארט צו פארפירן, נישט יעצט, דאס גייט שוין צוריק דרייסיג פינף און דרייסיג יאר צוריק איז די מיראנער רב און נאך אזאלכע חברה האבן געזאגט הייב נישט אן מיט די ספרדים זיי'לן דיך שעכטן, דאך יו שוד אל בי עשעימד אוו יור סעלווס, האסט מורא די ספרדי וועט דיך שעכטן, לאזטו צו אזא מין געגעסעכטס נבילות וטריפות, דאס האט קיינעם נישט געבאדערט, מדינת ישראל איז ענקער פראבלעם, איר זענטס אזוי משוגע אז ס'האט גענומען א גודל הדור ווי סאטמאר רב זאל ענק אלע משוגע מאכן, כ'האב געזאגט א הקדמה פאריגע וואך וואס כ'האב ארויפגעלייגט מסביר געווען מיין.

טרינקען א קאלט גלעזל וואסער. דעמאלטס האט זיך מעורר געווען, מ'האט זיך אויסגעלאכט און ס'איז זיך געענדיגט. לעזער קעסטן באק, דער רוצח, דער גנב, ער איז געווען דער וואס האט געברענגט דארטן א פרוי זאל זינגען בר יוחאי. ס'איז נישט גענוג שיין וואס די מענער זינגען בר יוחאי, מ'דארף האבן א פרוי זאל זינגען בר יוחאי. ביסט גערעכט לעזער, שור, ס'איז געווען א הפקר וועלט וואס די וועלט האט עס נישט געזען. און דער מיראנער רב איז געווען, ער האט מורא געהאט, ער איז געגאנגען צווישן די טראפן, ענד הי דידנט ריעלי קעיר, ס'איז דאך נישט זיין אחריות. ער איז מיראנער רב. מיראנער רב פארוואס? אויף נפתלי איז ער מיראנער רב ווייל נפתלי זאל קומען דאווענען יעדן טאג מיטן נעץ. בקיצור, זי פלעגט דארטן העלפן אין די הכנסת אורחים. יא, נאכדעם קיין צניעות איז נישט געווען. פאר צוויי יאר איז געווען א רך הנימול וואס איז געבוירן געווארן פון הכנסת אורחים. פרויען דארט געארבעט מיט התלהבות פאר רבי שמעון, רבי שמעון, רבי שמעון. און איינער געמאכט א זאך מיט א מיידל אדער מיט א ווייבל. נייס איז זיס, און די רבנים האבן געזאגט זיי טארן נישט צוריק גיין וואוינען, אונז האמיר די נעמען אונז ווייסט מיר אלעס, נאר וואס? ס'איז אלטע היסטערי וואס דארף עס יעצט איבערחזר'ן, כ'וויל ענק דערציילן, ס'איז דא יעצט גרויסע זאכן, ווייבער זענען געווארן זייער קלוג, ס'זענען זייער זייער אויפגעקלערט, ס'איז דא פיר ווייבער וואס זיי ווארטן אויף א גט און מ'מוטשעט זיי, נאך א יאר נאך א יאר מ'האלט זיך מיט יעדן אנדערן צד און בולשיט אהער און בולשיט אהין, קיצור אלע פיר האבן ברוך השם חתונה געהאט די לעצטע פאר וואכן, אלע זענען געשטאנען אונטער די חופה מיט אן אנדערן, זיי האבן. אנולירט די ערשטע וועדינג, געזאגט ער איז א משוגענער ער וויל נישט געבן קיין גט, און גאו סקרו יור סעלף. איז א רב האט מיר געזאגט וואס ער האט גערעדט מיט איינע פון די פרויען, ער האט געפרעגט, זאג מיר איך וויל דיר פרעגן עפעס, דו ווייסט אז דיינע קינדער וועלן זיין ממזרים? זאגט זי, הו גיווס א דעם הוט, זאלן זיי הייסן ממזרים, קאל אים בינגא, וואס דו ווילסט, איז וואס איז זיין ממזרים? מיט א ממזר איז מען מקיים פריה ורביה, מען האט זיך שוין אויסגעלערנט אלעס, דאס וועט האבן א ניק נעים אלסא, ס'וועט הייסן אזוי און אזוי, ממזר. אינדערהיים האט מען זיי גערופן כידור, מען האט אריינגעשניטן אין אויער, הו קעירס? עפעס, ווייל איך וויל ענק זאגן נאכאמאל עטס זאלטס פארשטיין, מיט רעלידזשען און מיט די תורה קענסטו נישט היינט קיינעם אינפלוענסן ער זאל נישט טון וואס ער טוט, און אונז האמיר א לאו אין די תורה ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, ס'איז א לאו שיש בו מיתה, און דעסוועגן דאך, ווער קוקט דערויף? איך האב עס געטראפן, כ'האב עס ענטפינדן, יעדער גיי אין דר'ערד, קיינער קוקט נישט דערויף, מען לאכט זיך אויס דערפון, דער חוזק בין איך געבליבן, נישט וואס ס'הארט מיך, ס'הארט מיך נישט. אבער וואס דער עולם מוז פארשטיין איז אז דער אייבערשטער האט א הנהגה פון מאריך אף, און נאכדעם וגבי דיליה, ווען ער נעמט זיך איינמאנען זעמער אונז אויף גרויסע צרות, און אונז דארף מען טרייען צו לעבן גוט מיט אים, ספעשעלי מיט די גרויסע עבירות, חיובי כריתות און מיתות בית דין, ס'איז נישט גוט אז מען טשעפעט מיט דעם. יעצט, ס'האט אונז קיינער נישט אויסגעלערנט וואס דאס הייסט פארן אויף מירון, ס'האט קיינער אונז נישט אויסגעלערנט. איך דענק איך בין געווען א בחור אין די ישיבה אין וויזשניץ, נישט ל"ג בעומר, נאר סתם א, די אמרי חיים, האט געוואלט פארן, כ'מיין ס'איז געווען אין אלול עפעס, האט מען אויסגערופן די ישיבה אז די רבי פארט מארגן אויף מירון, איך זאג ענק דעם אמת, אונז האמיר געהאט א ישיבה פון כ'ווייס הונדערט דרײַסיק הונדערט פֿערציק בחורים, נישט געווען דער בחור וואס איז געגאנגען זיך לייגן שלאפן דעמאלטס נאכט, מ'דארף דאך מאכן הכנה צו רבי שמעונ'ען, מ'האט געדאווענט און מ'האט געלערנט און איינער האט געזאגט תיקוני זוהר, דער אנדערער האט געזאגט אנדערע זאכן, זוהר הקדוש מיט זאכן, די אידרא. מעולם לא ראה שינה בעינינו, ס'הייסט דער רבי פארט מארגן צו ר' שמעונ'ן? איך געדענק נאך ווי היינט, ס'איז געווען איינער, איך געדענק זיין נאמען אויכעט אבער איך ווייס נישט צו ס'איז וויכטיג דא צו זאגן, ער איז געווען אויף א גאנצע נאכט און געבאכעט אין די גמרא, און דער רבי האט איהם צוגערופן און האט איהם געוויזן א פנים שוחקות, יא, ס'איז געווען אמאל א מירון, ס'איז געווען דער לעלוב'ער רבי וואס פלעגט קומען צו פארן פון פוילן אויף מירון, איז ער געפארן מיט א שיף, די שיפן האבן געהאט אזא מח טרענספארט, די צער, איז ער געפארן מיט די. ערד אונטן אין די נידריגע שטאק ווייל כ'האב נישט געוואלט נכשל ווערן מיט ראיות אסורות און אן אנדערע מין געפארעכטס און דער עולם כאפט עס נישט אז צו רב שמעון דארף מען מאכן א הכנה יעצט איך וויל נאכאמאל מסביר זיין פארן עולם איך בין נישט ברוגז אז מען פארט אויף מירון ס'דא וואס זענען ברוגז ווייל די מדינה לאמיר גיין צושטייט די מדינה האט זיך געגרינדעט געזעץ אין סעווענטי טרי יערס אגאו יא? און זיי האבן באפרייט דעם כותל און ליסן די אלע זאכן זאל סאטמאר רב זאגן פאר זיין עולם וואס זיי לאכן פון אים עניוועי ווייל דערווייל זע איך אז די גאנצע זאך איז פול מיט סאטמאר אידן ס'איז דא א באלקעני וואס הייסט די סאטמארע באלקעני אלע סאטמאר אידן זענען דארט ביי די כותל לויט דיר טאר מען נישט גיין צום כותל איך האב שוין געזען אבער דאס איז נישט מיינע ביזנעס יעדער קען האלטן וויפיל ער וויל אבער איין זאך, דאס איז אמאל קלאר אז דארטן וואו ס'טוט זיך אזא מין תערובות וואס איז ביים כותל איז אויך דא תערובות, אבער ווי נישט וואס איז עס אויף א סערטען אמאונט איז עס אפגעטיילט, דא גייען מענער דא גייען פרויען, צו מאכן אזא מיש מאש דארט טוט זיך אין מירון אז נישט קענסט ארויפוואקן דעם בארג אן דעם וואס זאלסט אריין באמפן אין הונדערט פרויען און מיידלעך, ס'איז געווען אן עקל, נאר וואס א מענטש וואס איז צוגעוואוינט צו פארן פארט, ס'ווערט געברענגט פון מהרל א מורא'דיגע זאך, ס'איז באוואוסט אז. ס'איז געווען א כהן גדול וואס איז געווען אסאך יארן א כהן גדול, ער איז אריין און ער איז ארויס לפני ולפנים, דאס איז געווען ביים ערשטן בית המקדש, ביים צווייטן בית המקדש איז יעדעס יאר געווען א נייער כהן גדול, פארוואס? ווייל ווען זיי זענען אריין געגאנגען מיט שמוציגע געדאנקען, שמוציג מיינט נישט חלילה עם תאוות נשים, שמוציג מיינט איך ווייס וואטעווער זיי האבן געהאט, האט מען זיי ארויסגעשלעפט מיט א שטריק. זענען גראד געשטארבן ס'איז דאך קודש קדשים. איז לכאורה איז דאך נישט צו פארשטיין וואס איז דא געשען אז דא איז אזויפיל מענטשן און דא אזויפיל כהנים און דא האט מען נישט געברויכט האבן נאר אפאר. שמעון הצדיק איז געווען א כהן גדול אסאך יאהר און ס'האט קיינעם גארנישט געפעלט. איז די תירוץ איז זייער פשוט. פרעגט דער מהרל א קשיא ווער איז געגאנגען זיך שטופן צו ווערן א כהן גדול אויב מ'האט געוואוסט מ'איז נישט מוציא שנתו. ענפערט דער מהרל די קדושה וואס א כהן גדול האט געפילט לפ ני ולפנים, די מין קדושה ווערט געווען פאר א מענטש אז ער זאל שטארבן, ס'לוינט זיך אים, ס'האט זיך אים געלוינט, ס'איז נאך געווען אסאך מער פאר אים אז ער געהאט אויף די וועלט די מין קדושה, אזוי ברענגט די מהרל א גאנצע אריכות וועגן דעם, נישט יעדער האט עס געקענט צילן, בכל אופן, ס'דא מענטשן וואס זיי ווילן אביסל העכערקייט אין לעבן און ס'לוינט זיך זיי אלעס אפילו ווען זיי גייען אויס, יעצט מענטשן זענען געפארן אויף מירון, איך בין א פשוט'ער מענטש, נאך זייער א פשוט'ער מענטש, און איך פלעג אויך פילן א גרויסע קדושה. דארט, כ'געדענק נאך ווי היינט טאמער איז געווען שבת פאר לג בעומר, געווען אזא הייליגע שבת, יוי דאס איז געווען ממש מעין עולם הבא, מען האט געפילט דעם עולם הבא, און מען האט געדאווענט און ווען מען האט געזינגען בר יוחאי, דאס איז געווען לעילא לעילא מן כל ברכתא ושירתא, געווען זייער שיין זייער. באטייליגט און איך פלעג אייביג פארן, שפעטער האט זיך אנגעהויבן צו מאכן א קאנפליקט אוו אינטערעסט, יעצט אין די צייט ווי יעצט בויעט מען איבער צו מ'עפנט אויף מערערע מקוואות ווייל ס'איז דא זומער מקוואות, נעכטן בין איך אויך געווען א גאנצן טאג געפארן אוט אוו טאון זייער ווייט אוועק און אהיים געקומען שפעט ביינאכט, ס'איז זייער זייער א ביזי צייט פאר די מקוואות, איז געווען א דעסיזשען וואס איך האב געדארפט מאכן, איז די רב שמעון וויכטיגער ווי די מקווה צו די כלל ישראל'ס מקווה וויכטיגער ווי רב שמעון? און מיין דעסיזשען האט אויסגעטראגן אז כלל ישראל איז וויכטיגער ווי מיין זיין אין מירון, איז במילא צוביסלעך איז געווארן שוואכער און שוואכער ווייל איך בין געווען כסדר ביזי, ובפרט נאך אפאר יאר צוריק וואס ס'האט זיך געעפנט נאך מקוואות און נאך מקוואות, די אלע מקוואות רופן מיך אן, דאס וואס זענען אוועקגעלאפן אזויפיל מענטשן, איך וויל נישט זאגן וואו זיי זענען געלאפן ווייל דאס איז האלב סודות, מען רעדט אלעס מיט סימנים, למעשה איז געראטעוועט געווארן זייער א שיינער צאל מיט מענטשן, פארוואס? ווייל זיי האבן מיך געקענט. געקענט פון די מקוואות, האבן געפרעגט וואס צו טון און איך האב זיי געזאגט אז זיי זאלן לויפן, זאגט מיר יענער איך קען לויפן אבער צו פארן פון דארט אויף דארט דארף אויסקומען אז אונז זאל מיר אריין גיין אין די באס נײַן אינדערפרי און אונז זאל מיר פארן שבת, האב איך געזאגט דעם שבת וואס עס גייט קומען האט דער אייבישטער פאר ענק מוחל געווען ווייל ס'איז א מחלוקת אין שלחן ערוך צו שבת איז הותרה צו דחויה ס'טייטש אזוי אויב ס'איז הותרה איז עס אזוי ווי אין די וואך אויב ס'איז דחויה דארף מען זען וואס ווייניגער מחלל שבת צו זיין. איז למשל דעם העמד דו דארפסט אנטון אויף דיר, מיט דעם מעגסטו פארן. צו גיין נעמען א פעקל מיט העמעדער מיטצוטראגן, טארסטו נישט. האב איך געזאגט טאמער ס'איז אבער הותרה קענסטו טון וואס דו ווילסט. און אזוי זאלסטו טאקע טון, ווייל דו ווייסט נישט ווילאנג די מלחמה וועט נעמען, דו ווייסט נישט וואס דא ווארט נאך אויף כלל ישראל צרות, ס'איז דא הונדערטער און הונדערטער מענטשן דארט וואס זענען געשטארבן, מ'האט זיי גענומען און מ'האט זיי אפילו. קיין יוניפארם נישט געגעבן און די רוסן האבן ארויפגעלייגט כדי מען זאל נישט דערקענען ווער דאס איז ווייל זיי האבן נישט געוואלט ס'זאל ארויסקומען די אמת וויפיל טויזענטער מענטשן זיי האבן געהארגעט האבן זיי ארויפגעלייגט אזא מין ליקוויד וואס דאס דיטיריערעיט די באדי מען דערקענט נישט נאך א טאג צוויי דערקענסטו שוין גארנישט ס'ווערט געברענגט אין די צייטן פון די גמרא אויך די זעלבע מענטשן פלעגן שטארבן און זיי האבן געוואלט ליגן אין עיר האבות און זיי האבן געוואלט ליגן אין וואו די אבות זענען באגראבן און זיי האבן געוואוינט אין אסאך שטעט איבער גאנץ יוראפ און איבעראל האט מען ארויפגעלייגט סיד, סיד מ'האט ארויפגעלייגט קאלעך אויפן מענטש און דער קאלעך האט אים אויפגעגעסן דאס פלייש במילא איז ער נישט פארשטינקען געווארן איז אפילו ס'האט געדויערט א וואך צוויי דריי פיר און פינף אנצוקומען צו חברון צו עיר אבות איז נישט געווען געפערליך ווייל די ביינער שטינקען נישט, שטינקען שטינקט נאר די פלייש מיט די אינטעסטענס מיט די אלע זאכן, און ס'איז דא א תשובה אין דעם רשב"א וואס מ'פרעגט אן דעם רשב"א צו מ'מעג דאס טון צו דאס הייסט נישט ניוול המת, און נאך א זאך אונז גלייבן דאך אין שכר ועונש, ווי האסטו יעצט דא קיין שכר ועונש איז נישט דא, ווייל ס'ווערט געברענגט אין ק' ספרי און אין אלע פלעצער אז ווען מ'לייגט אריין א מענטש דאס וואס דער גוף ווערט פארפוילט, גמרא ברענגט עס נאך אויכעט קשה רימה למת כמחט בבשר החי, דאס מיינט צו זאגן אזוי, יו דאונט ריעלייז איט, באט נאך א טאג צוויי דריי די באדי הייבט אן צו ווערן פארפוילט פון אינעווענדיג דער בויך פלאצט אויף און ס'הייבט אן ארויס צו קומען פון די אינטעסטינס ווערים מיט אלע שמוץ וואס ער האט געסן, אין די קבלה ספרים און אין די מוסר ספרים ווערט עס געברענגט אז דער אייבערשטער ווארפט אים צוריק דאס אלעס געפרעסעכץ וואס ער האט געגעסן וואס איז עס האט עס איז נישט געווען לשם מצוה, און ווער שמועסט נאך אויב ס'איז געווען טרייפות, וואס געשעהט איז אז דאס אלעס איז א חלק פון עונשים חיבוט הקבר, יעצט אז דו גייסט און דו זאגסט אז מען מעג ארויפלייגן דעם סיד און די גוף צעגייט ביז א טאג, און ווי איז דען די אלע שכר ועונש, איז דא א תשובה אינעם רשב"א, דער רשב"א ברענגט צו אז די אלע זאכן איז נישט. קשה רימה למת כמחט בבשר החי פיזיקעל, ס'טוט נישט וויי פאר א טויטן, קענסט אים פראסקענען וויפיל דו ווילסט ס'טוט אים נישט וויי, ס'איז נאר די בושה, די בושה מיינט צו זאגן אזוי, ביז יעצט איז דער מענטש געווען א מענטש וואס האט געטרעטן אויף יעדן, ער האט געקענט טרעטן ווי ס'האט זיך געלאזט און ס'האט נישט אויסגעמאכט, ער האט געזען ווערים האט ער געטרעטן אויף זיי, היינט נאכדעם ווען ער איז געשטארבן איז דאך געווארן ונהפוך הוא, די אלע ווערים קריכן ארויס פון אים און אין אים און ס'טוט זיך דארטן אזא געשטינקעכטס, פוק! א מזל דער אייבערשטער האט אונז געגעבן איינע פון די מצוות אז מען זאל באגראבן א טויטן אויב נישט וואלסט נישט געקענט אויסהאלטן, שטעל דיך פאר וואס דארט אין בארא פארק איז דא א בית הקברות, ס'איז דא אידן אויך דארטן וואלסט נישט געקענט אויסהאלטן פון דעם שיינעם גערוך, אז אויב מען באגראבט אים אה שוין די וועלט זאגט וואס די ערד דעקט צו ווערט פארגעסן, דאס איז די גאנצע זאך, ס'זאל נישט זיין קיין ניבול המת, אבער טאמער איז ער נישט צוגעדעקט אזוי איז עס א ניבול המת, פלעגן זיי באגראבן א מענטש, זיי האבן אבער נישט באגראבן אין די אלטע צייטן, זיי האבן. אריינגעלייגט סיד קאלעך ווייל אידן זענען דאך געווען אייביג אין גלות זיי האבן נישט געוואוסט ווי לאנג זיי וועלן בלייבן אין די שטאט ווי זיי זענען דו ווייסט דאך אונז זעמער דאך אונז זעמער דאך די פאלק וואס אונז גיימער אין גלות פארן הייליגן באשעפער אונז דארף מיר מפרסם זיין דעם הייליגן באשעפערס נאמען איבעראל וועגן דעם שיקט דאך אונז דער אייבערשטער אין גלות פלעגט מען נישט באגראבן ווייל מ'האט נישט געוואוסט ווי לאנג מ'וועט זיין דארטן יוראפ האט זיך יוראפ האט זיך שוין איבערגעדרייט אפריקע אזיע אלעס האט זיך איבערגעדרייט, אידן זענען שוין איבעראל געווען, מען האט זיך פון איבעראל ארויסגעקאפעט, טו מיר אונז ארומטראגן דעם נאמען פונעם הייליגן באשעפער, אבער אידן האבן געוואוסט ס'וועט נישט דויערן צו לאנג, קוק דעם בית המקדש, ס'איז געווען אזאלעכע השראת השכינות און קדושה וטהרה, פיר הונדערט און צען, פיר הונדערט און צוואנציג און בינגאו, און ס'איז שוין נישט דא זייט דעמאלטס, און די וועלט שטייט שוין באלד זעקס טויזנט יאר, סאו פראפארשענלי קוק וויפיל פראצענט ס'איז געשטאנען דער גאנצער בית המקדש, דער ערשטער מיטן צווייטן. און ביים צווייטן האט געפעלט פינעף זאכן, צווייטע און דער ערשטע נישט געווען די זעלבע, איז למעשה פלעגן די אידן נעמען א מענטש פאר זיי האבן אים באגראבן און זיי האבן אים אנגעגאסן מיט אזא מין, איך ווייס וואס דאס איז ווייל איך געדענק אמאל איך האב געלערנט אין בני ברק איז געווען דארטן איינער ער האט געהאט א הויז, איך מיין מען האט שפעטער געמאכט א תלמוד תורה פון יענעם הויז, און ער האט געהאט א בור סיד, בור סיד הייסט א גריב פון קאלעך, ס'איז א ווייסע קאלעך מיט דעם האט מען געפארבט די ווענט, ס'איז אריינגעפאלן נעבעך א יונגל. שבת מיטאג, און ווען מ'האט אים ארויסגענומען, האמיר אלע געזען, מ'האט ארויסגענומען א סקעלעטאן, קיינער האט נישט געגלייבט אז דא איז אריינגעפאלן א גאנץ קינד, ווייל די סיד עסט אויף די מענטש אזוי אז ס'גייט א מחיה. האבן זיי גענומען די מענטש, זיי האבן אים ארומגעלייגט מיט קאלעך, און ס'האט אים אפגעברענט די פלייש מיט די, מיט, מיט אלע זאכן וואס איז פערישעבל, די ביינער זענען נישט פערישעבל, און מ'האט זיך געלאזט פירן צו עיר האבות אויף חברון, דארטן איז געווען יארן יארן יארן וואס מ'האט געברענגט ביינער פון די גאנצע וועלט. אבער נאר ביינער, ס'איז אויך דא אין די גמרא אין שולחן ערוך אז טאמער נתעכל הבשר איז מעג מען אים טראגן לקברי אבותיו, מענטשן וואס מ'טאר זיי נישט לייגן אין אידישן בית החיים וועגן געוויסע זאכן וואס זיי האבן געטון עבירות צו כדומה, אז ס'איז נתעכל הבשר איז ער שוין א צדיק ווייל ער איז שוין דורך געגאנגען זיין גיהנום, חוץ דעם וואס די נשמה גייט אויך דורך אבער מ'רעדט פון די גוף, די גוף דארף אויך ווערן אינגאנצן פארפוילט, ווילאנג ס'בלייבט עפעס פונעם גוף קען די נשמה נישט האבן קיין עליה. אויסער ביי גאר גרויסע צדיקים וואס זיי צעגייען נישט, אדער ווי די גמרא זאגט אין סנהדרין איין דעה, א שעה פאר תחיית המתים וועלן זיי צעגיין, ס'איז אלץ העכערע זאכן וואס אונז פארשטייען מיר נישט. ס'איז דא א מעשה פון מונקאטשער רב אז מ'האט אויפגעגראבן א בית הקברות אינדערהיים לעבן מונקאטש אין א שטאט, ברענגט ער אז מ'האט אים גערופן ווייל ער איז געווען דער רב און ער האט נישט געגלייבט וואס ער זעהט, אלע מענטשן וואס מ'האט אויפגעגראבן דארטן, מ'האט אויפגעגראבן די בית החיים אריבערצורוקן, אלע זענען געווען גאנץ. און זענען שוין געווען באגראבן הונדערטער יאר אין דר'ערד. ער ברענגט נאר. ס'איז געווען הושחרו פניהם, ס'זענען שווארץ געווארן זייער פנים, ווייל זיי זענען געלעגן אסאך יארן אין דר'ערד. האט ער אנגעהויבן צו טראכטן, רבונו של עולם, ס'האט געמוזט זיין א שטאט פול מיט צדיקים, ס'איז דא היינט אזא זאך? אזוי ברענגט מונקאטשער רב, נישט נחום ראזענבערג, איך זאג ענק נאך וואס ער ברענגט. האט ער געזאגט, יא, ס'איז דא אזא זאך, די גמרא זאגט כל מי שאין בו קנאה אין. עצמותיו נרקבין, די גאנצע זאך וואס דער מענטש מוז דורכגיין חיבוט הקבר איז פאר דזשעלעסי, ברוגז, דזשעליס, יענער, א יענער, יענער, איינער האט זיך אמאל באקלאגט פאר מיר, זאגט ער איך דאווען יעדן טאג דריי מאל א טאג און מיין שכן גייט אפילו נישט אין שול אריין, און ער איז אזוי מצליח און איך נישט, זאג איך אים דאס איז דיין פראבלעם, דו דארפסט נישט קוקן ווי יענער איז מצליח צו נישט, דו דארפסט קוקן אז דו זאלסט גיין אין שול, די רעסט איז אפ צום אייבערשטן, האט נישט מיט דיר גארנישט, פלעגט מען שיקן צו חברון אלע ביינער. יעצט ס'איז דא אין די גמרא און ס'איז דא אויך אין שולחן ערוך אז טאמער מ'גראבט אויף די ביינער פון זיין טאטן הייבט זיך אן א נייע מעשה מיט שבעה דארף זיצן א שעה צי וויפיל וואטעווער איט איז אבער ס'איז געווען אזא זאך מ'האט טרענספערירט די קארפסעס די באדיס. סאו יעצט צוריק קומען צום רשבא. דער רשבא איז אין די תשובות, און ער ווערט צוגעברענגט אין פיפטן פרק פון אבות אז ס'איז קשה רימה למת כמ ח בבשר החי ווי ער האט עס צוגעברענגט דארטן די תשובות הרשב"א וואס ער זאגט אז דאס איז נאר די בושה, בושה די גרעסטע זאך וואס איז דא, ס'איז די גרעסטע עבירה און דאס איז די גרעסטע כפרה, די גמרא ברענגט כפתו על העמוד מ'האט אים צוגעבינדן צו געבן מלקות און ער האט זיך ארויסגעריסן געט מען אים מער נישט קיין מלקות פארוואס די בושה איז מכפר. יעצט צוריק קומען צו רבי שמעון בן יוחאי, עס גייט מען דארטן און ס'איז דארט דא אסאך פראבלעמען פארבינדן מיט דעם געפארעך, יעצט. צי ל"ג בעומר איז טאקע די הילולא פון ר' שמעון צי נישט, אין דעם איז דא גרויסע מחלוקת, ס'איז דא פון ר' חיים וויטאל שרייבט ער אז ל"ג בעומר איז יום ששמח נישט שמת ששמח ער האט זיך געפרייט ווייל דעמאלטס האט ער ארויסגעגעבן די אידרא רבא און די אידרא זוטא האט מען דעמאלטס ארויסגעגעבן ס'איז גארנישט אז ער איז געשטארבן דעמאלטס. אלטס. ס'מוז נישט זיין אז ער איז געשטארבן. ס'איז דא אין דעם גרויסע חילוקי דעות צי ס'איז בכלל זיין יארצייט צי נישט. און לאמיר זאגן אז ס'איז יא זיין יארצייט, איז צו גיין צו א צדיק מעג מען זיך אזוי ביליג אראפלאזן? איז נאכאמאל לאמיר עס דורכגיין. דאס עסן ברענגט מען פון כל קצוי תבל. יעדער טשארדזשט זיך זיין פרייז און שיקט אריין און מ'געט צו עסן. ס'איז כשר צי נישט? פרעגטס די וואס זיי טוען עס. זיי האבן לאנג שוין געזאגט אז זיי זענען ארויס וועגן דעם. נאכדעם האלט מען דארט אויף פרויען א גאנצע נאכט און מ'גרייט זיך צו ר' שמעון, כ'מיין. ל"ג בעומר, פאר צוויי יאר צוריק איז געווען א מזל טוב, יא, צוויי האבן געשפילט ליבע דארט און זיי האבן געהאלפן אין די קאך, און זי איז אהיים געגאנגען, זי איז געווארן שוואנגער און מען האט זיך געמוזט גט'ן, די רבנים האבן געזאגט אין חכמה ואין עצה ואין תבונה נגד השם, דאס איז עס, יו מעסד אפ, יו פעי די פרייז, און נאכדעם איז דא נאך זאכן, מען קען נישט ארויף גיין אויפן בארג, יא יעצט בין איך דאך נישט דארטן ווייס איך נישט, נישט געקענט ארויף גיין אויפן בארג אדער אראפ גיין מען זאל נישט אריין באמפן אין פרויען און אין מיידלעך, און וואו דו האסט געוואלט האסטו געקענט אריין. אויסער דעם איז געווען אז אין די דירות דארט אונטן אין דעם חצר פלעגן זיצן בויס און גערלס און די לאווער לענס מ'האט זיך געמאכט דארט א מחיה מ'האט זיך געקושט א האלבע נאכט יעצט דאס נעמט נישט אוועק פון די קדושה פון ר' שמעון ס'נעמט נאר אוועק איין זאך די גמרא זאגט אז מ'טאר נישט שטיין דארטן וואו פרויען וואשן די וועש אמאל נישט געווען קיין וואש מאשין האט מען געלייגט אריין די וועש אין א בעג און די וואסער האט געקלאפט אויף דע ברעג פונעם ים, בום בום בום, און דאס איז געווען אזוי ווי די ספינינג און די רינצינג אין די מאשין, ס'האט געקלאפט און אויסגעוואשן די וועש. זאגט די גמרא אין מסכת בבא בתרא אז מ'טאר נישט שטיין על הכביסה ווען די פרויען וואשן, ווייל כדי זיי זאלן קענען כאפן און האלטן אירע וועש, און ס'זאל אויכעט כאפן א זעץ יעדעס מאל ווען ס'קומט ארויס די גלי ים, די כוואליעס, האט זי זיך געמוזט אויסטון די זאק. און אריינגיין ביז וויפיל זי האט געקענט זי זאל נישט נאס ווערן מיטן קלייד און זעט מען דאך דארטן נאקעטע פיס איז במילא זאגט די גמרא אז מען טאר נישט דארטן גיין פארוואס ווייל דאס איז אביזרייהו דגילוי עריות זאגט די גמרא אזוי טאמער ס'איז נישט דא נאך א וועג איז ער א רשע טאמער ס'איז יא דא נאך א וועג איז ער א שייגעץ אפילו ס'איז נישט דא נאך א וועג טארסטו נישט גיין דארט איז אזוי דאס אז מען גייט אזוי צו ר' שמעון איז שוין יארן דאס איז אמת דאס איז קלאר. אבער דאס מיינט נישט אז ס'איז מותר געווארן. כ'על ענק פרעגן הא יעצט מ'פלאגט זיך. היינט איז דא צוואנציג אדער דרייסיג פראצענט פון אינגעלייט וואס זיי זאגן מיר אליינס זיי גייען מיט זונות. זיי גייען נישט מיט די ביליגע וואס שטעלט זיך אפ מיט די קאר און זאגט קאם אן אין. נאנאנאנאנאנאנא. און זיי האבן אדרעסן, זיי געבן איינער פארן צווייטן און זיי גייען אין מאנהעטן, זיי צאלן די פרייז וואטעווער איט קאסט איט קאסט. אדער זיי פארן אויף אומאן אדער אויף בארדיטשוב. דעטס אלל דער דואינג. און זיי באצאלן די פרייז, קאסט אפאר טאלער, באט איט'ס סעיף, איטס סעיף אין די ריספעקט אז מען וועט דיך נישט כאפן אז דו האסט אויפגעפיקט א הוקער אין די גאס, נו איז גיי מיר זאגן יעצט אז ס'איז מותר געווארן ווייל היינט טוט מען עס? היינט איז דא רבנים וואס זענען געווען חזירים, היינט זענען זיי געווארן גרויסע רבנים, זיי פארן אויף קברי צדיקים מיט גרופעס, טוט זיך גאנצעטע זאכן, זיי פארן ארום, זיי זענען גאנצעטע שיינע אידן, זיי זאגן מוסר, א מחיה, אבער זכור ימות עולם, איך געדענק ווען דו האסט געשטופט אין קינדער אין די מקווה, געהאלטן ביים איינזעצן נאר קאפער רב האט גע'עסקנ'ט ווייל ס'איז זיין שוואגער לימינאווער האט מען עס שטיל געמאכט ס'איז אלל די סעים גארביטש. דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם, פארשטייסט? מ'קומט אויף די עלטער, מ'איז זיך מוחל אלע עבירות און ביפאר יו נאו איט ווערט מען א קבר שרייער און שוין. יעצט, ס'איז דא נאך א וועג וואס ווערט געברענגט אין אלע ספרים אז מ'קען זיך מקשר זיין מיטן צדיק, דורך זיין ספר, ווער האט דען געמאכט אזעלכע הייליגע און גרויסע ספרים, און רעדט וועגן שמירת הברית אזוי ווי ר' שמעון בן יחוי, נישט דא קיינער, קיינער האט זיך נישט געטרויט אזוי צו רעדן, איז דא אויף א פלאץ וואס ר' שמעון בן יחוי זאגט אז אפילו דוד מלך ישראל חי וקיים לעלם ולעלמי, זאגט ער דער אייבערשטער האט אים פארגעהאלטן ווייל ער איז נישט געווען א שומר הברית כראוי, עטס עטס אויף וועם ער זאגט עס, טאר עס אפילו נישט נאכזאגן, נאר הער אויס, כ'פאר וועגן בוימער מעג מען דאך. פארשטייסט וואס דא גייט פאר, ער איז געווען דער גרעסטער מחמיר אין שמירת הברית, אין פגם הברית, און דארטן פארט מען זינדיגן, לעזער קעסטן בא גאט, גייט אריינברענגען דארטן א שיקסע זאל זינגען אביסל באר יחוי, יעדער טוט דארט כל דבר אסור, איך האב אלץ געבעטן רב חזקאל זאל נישט מיט לעזער קעסטן האבן גארנישט ער איז א לאו-לייף א שייגעץ, אבער וואס, זעט אויס אז לעזער'ס געלט איז געווען שטערקער ווי מיין זאג, זיך יא געכאפט. די צימער. שוד בי עשעימד אוו הימסעלף. ער מיינט ער ליגט אין מירון וועט אים רבי שמעון העלפן. איך האב אים אלץ געבעטן. איך געדענק נאך ווען מען האט גע'שחט'ן די טרייפות האב איך אים געזאגט רב חזקאל ס'איז דא דא איינער לעבן אייך נעקסטן הויז ער קומט פון מאראקא ער זאגט ער איז א חכם קום אריין איך זעה ער שעכט א בהמה זאגט ער אקעי זאג ער זאל מיך רופן ווען מען גייט שעכטן. איך האב אים גערופן און ער האט געענדיגט צו שעכטן זאגט אים רב חזקאל איר זאלט וויסן. הבהמה היא נבלה היא טריפה, האט יענער אויפגעהויבן דעם לאנגן חלף און ער האט געזאגט פאר רבי חזקלען אני יכול לשחוט אותך גם כן, איך קען דיך אויך אפשעכטן, ס'איז דאך א ספרדי. שמוציגע ביליגע מענטשן. ירמי' הנביא האט זיי געשאלטן ווייל זיי האבן נישט געוואלט קומען אויף ארץ ישראל, אונז האמיר זיי נישט געברויכט אין ארץ ישראל די לאו לייפס. אזא עופר לוי ער גייט בויען א מקווה, זאג איך אים די דארפסט נישט, ס'איז דא אין שטאט א מקווה, ניין ס'אינטן איז דא קראנקע, ס'איז דא א שפיטאל דארטן, ס'איז דער גרויסע שפיטאל, שערי צדק דאכט זיך מיר הייסט עס. זאגט ער ער מוז בויען זיין טאטע זיין טאטע האט אים געהייסן ער זאל בויען. סוף האט ער געבויעט א פסול'ע מקווה האבן שוין געזאגט די רבנים דארטן ס'איז פסול. די נאכט פאר מ'האט געגאסן די מקווה איז ער געקומען מיט זיין ברודער כדי ס'זאל זיך אים זיין ביליגער זאל ער נישט מוזן מאכן א דרעין פייפ ווייל דאס קאסט דאך געלט און ער האט אריינגעבארט טיף טיף און ארויסגעגראבן די ערד און וואס האט ער געוואלט דארטן אז דארט זאל אראפרינען דאס וואסער נאכדעם וועט אלעס צאמפאלן אזוי ווי אין פלארידע אין פלארידע האט מען יעצט געסעטלט דעם בילדינג וואס צוזאמגעפאלן האט מען געסעטלט פאר א ביליאן דאלער, ס'איז אזעלכע שמוציאנס די ספרדים, ירמי' הנביא האט געוואלט אז זיי זאלן קומען, ווער ברויך זיי, זיי האבן געהאט די גוי'אישע ווייבער, זאלן גיין טרענען מיט נאך גוי'אישע ווייבער, קיינער ברויך זיי נישט, עופר לעווי האט ער א שול און ער האט א רב רב אבטיח וואס ער זאגט אוי יעכל איך זיין ריספאנסעבל, איך האב געזאגט אז ער איז א וועלטס גנב, יעדער האט מיך געווארנט יעכל זיין ריספאנסעבל. ווען ס'איז געקומען צו באצאלן האט ער מיר אפילו נישט געענפערט דעם טעלעפאן. אזא קלוגע חברה ענפערט נישט קיין טעלעפאן. דער ירמי' הנביא האט געדארפט פארשטיין אז זיי ווילן נישט קומען דארפן זיי נישט זיין אין ארץ ישראל. נאר די קראנקהייט האבן אונז נאך געדארפט האבן די צפרדעים אין ארץ ישראל. למעשה האט יעדער געטון דארט וואס ער האט געוואלט. די רעגירונג האט געזאגט אזוי, זאגן זיי פארקערט. דער תולדות אהרן רבי דער ימח שמו וזכרו, ער זאל אייננעמען א מיסה משונה. דער שייגעץ דער רשע האט געהאלטן אז אזוי ווי ער ער איז דער שר בית הזוהר ער קען דעם סאטמארער רבי'נס פולע שיטה מוז ער אנצינדן רב שמעון'ס גרויסן הדלקה די גמרא זאגט לא היו נשים יפות כבנות איוב זענען געקומען דארטן די שליימער חברה די מיידלעך און זיי האבן זיך דארט געדרייט מיט די ווייבעלעך און מען האט נישט געקענט צוקומען אפילו די צניעות איז געווען די ארגסטע וואס איז דא אין תל אביב אין די גרעסטע מקום בית זונות איז נישט געווען אזוי וויפל דארט איז געווען יעדער האט זיך געשטופט מהאט געוואלט קוקן וואס קוקסטו און דער חיה רעה האט נישט געוואלט אז דער באיאנער רבי זאל צינדן ווייל באיאנער רבי איז דאך נישט קלאר אין די שיטה ער איז טאקע נישט קלאר ער האלט אז סאיז געווען א פולע שיטה די גאנצע שיטה מהאט געגאנגען אמאל אין תל אביב האט געוואוינט דער סיאטינער און א געהויבענער צדיק. א ריזשינער אייניקל און סיאטינער רבי אריינגעקומען עמרם בלאק מיט שמאק מיט די אלע חברה זיי האבן צוזאם געשטעלט א נוסח אז די אלע וואס זיי גייען צו די בחירות ווארפט מען ארויס פון כלל ישראל און דער סיאטינער ליינט עס אפ האט ער געזאגט אזוי איך קען נישט אונטער שרייבן אויף א איד אז איך ווארף אים ארויס פון כלל ישראל ווייל קען זיין זיי זענען ערליכער פון מיר זיי קענען נאך מיך ארויס ווארפן א איד קען מען נישט ארויס ווארפן פון כלל ישראל איף יו לייק איט אר נאט ער איז א איד און ער האט בשום אופן נישט געוואלט אונטער שרייבן צו ידיעה דער הייליגער בעל שם איז דאך געווען קדוש ונורא, אויף דעם איז דאך שוין יעדער מודה, פון דעסטוועגן דאך זאלט איר וויסן, מען האט ארויסגעווארפן דעמאלטס א חלק פון כלל ישראל, די אפיקורסים, האט דער הייליגער בעל שם הקדוש געזאגט, אז זאלסט וויסן, א פייגל צו פליען דארף האבן פליגלעך, מען האט אפגעהאקט די פליגל פון דעם פייגעלע, הגם דער בעל שם הקדוש האט מסכים געווען מען דארף ארויסווארפן די חברה, זיי זענען געווען. כת שבתי צבי, אבער למעשה דו קענסט א איד נישט ארויסווארפן פון כלל ישראל, פונקט ווי דו קענסט דעם אייבערשטן נישט ארויסווארפן פון כלל ישראל קענסטו א איד אויך נישט ארויסווארפן, איי ער האט געזינדיגט דאס איז צווישן אים און צווישן באשעפער, יעצט בשלמא אויב זיי זאגן מען קען קיינמאל נישט קומען מער אויף מירון אפשר דארף מען זיך מוסר נפש זיין, איך ווייס אויך נישט צו מען דארף זיך מוסר נפש זיין, אבער זיי זאגן אז דו קענסט קומען דו מוזט נישט קומען לג בעומר, איך האב אזוי געלאכט איך קען נישט אויפהערן צו לאכן ווען איך דערמאן זיך פון די מעשה, איך האב איינע פון מיינע.

טאכטער זאגט מיר, דו ווייסט טאטי, דא גיי איך שוין וואוינען. אה, מירון, ווער איז אזוי פשוט בליט אידישקייט מ'זינגט ס'טוט זיך אלע גאסן איז פרייליך. זאג איך הער אויס, ווארט ביז מארגן, מאך נישט היינט קיין דעסיזשן, היינט איז לג בעומר, וועיט טיל טאמאראו. נעקסטן טאג איז געווען מירון, שמים, כ'קען נישט. מבלי בא באי מועד, קיינער איז נישט געקומען, עס איז געווען טויט ווי אלע טויטע. זאג איך אים, יא, א משולח האט אמאל געזאגט אז ער מאכט טויזנט דאלער א טאג אין אמעריקע. זאגט ער, יא, אבער נאר איין מאל אין יאר פורים. דא איז אויכעט אזוי שיין, נאר פורים, אה, נאר לג בעומר. און נאך לג בעומר ביסטו פערטיג דא, אין מיין צייטן איז מען געווען פערטיג א גאנץ יאר אויכעט. אפילו ווען עס איז געקומען צו ימים טובים איז נישט געווען קיינער. שבתים איז זיכער נישט געווען, איך געדענק נאך די אלע ווינטער שבתים, האט נישט געדארפט מאכן קיין רעזערוועישאנס, עס געבט קיווע, ס'איז נישט געווען ווער ס'איז דארט געווען, אה, דאס איז געווארן א ארויפגעקוקטע זאך וואס יעדער פארט, עס איז זייער שיין, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם, איך זעה למשל דער באיאנער רבי צינדט לעכט, ער פארט מיט זיינע בחורים. נאכדעם ווען די רבי ענדיגט צו צינדן די לעכט איז דא עפעס א שטיקל סידור ביי די בני עקיבא דארטן, ס'איז ס'איז באיאן, ס'איז נישט בני עקיבא, ס'איז א דינג אין די זאל. נאכדעם איז נישט דא דער בחור וואס ער מעג דארטן בלייבן, ווייל יעדער ווייסט וואס דארט טוט זיך, און אפילו ווען זיי גייען, היינט ווייס איך נישט, איך בין נאך נישט דארטן, פלעגן זיי ארויפגיין אינאיינעם, זיי האבן זיך געהאלטן אינאיינעם, מען ווערט נישט פארפאלן, מען ווערט נישט אוועקגעוואשן, דאס איז וואס עטס מוזט אנהייבן צו פארשטיין, אז ס'האט זיך געטוישט די צייטן, אזוי ווי איך זאג ענק כסדר, ס'איז דא א תשובה אין רשב א, דער רשב א איז דאך געווען א גרויסער שרייבער, איך מיין ער איז געווען פון די גרעסטע שרייבערס פון די ראשונים, קיינער האט נישט געשריבן אזויפיל תשובות ווי דער רשב א, אויסער דעם וואס ער האט געשריבן. געשריבן אויף די גמרא מיט אלעם אבער די תשובות איז דא א תשובה פונעם הייליגן רשב א איז אזוי שרייבט ער והמקולין ברחוב אכבאר אין בארצעלאנא איז מקולין של בשר כשר היא די הערסט וואס דא טוט זיך די רשב א געבט א הכשר אויף רחוב אכבאר איז דא א בוטשער סטאר רחוב אכבאר איך וואלט פרעגן וואלט איינער געפארן היינט קויפן רחוב אכבאר פלייש עס האט א הכשר פונעם רשב א מ'וואלט נישט געפארן ווייל ס'איז נשתנה העתים די ערשטע ווי אונז געפינען שינוי עתים איז אזוי. שטייט אין פסוק ולא תקים לך מצבה, זאלסט נישט אויפשטעלן א מצבה, אשר שנא ה' אלוקיך, וואס דער אייבערשטער האט עס פיינט, און זאגט רשי אויפן פלאץ, ואף על פי כאטשיג שהיתה אהובה לו בימי האבות, בימי האבות האט עס דער אייבערשטער יא ליב געהאט, ווייל די אבות האבן דאך אויך געמאכט א מצבה און געגאסן אויל, אבל עכשיו שנאה, יעצט האט עס דער אייבערשטער פיינט, פארוואס? מא. חר שעשאוה אלו חק לעבודת כוכבים, ווייל די גוים האבן עס געמאכט א חק לעבודת כוכבים. נו, איז דאס א השתנות העיתים? מ'קען זאגן די זעלבע אויף ר' שמעון אויכעט, אהובה היתה בימי האבות, ועכשיו שנאה. אבער נישט אייביג. לג בעומר קומט נישט לג בעומר, ווי שטייט די מוזט קומען לג בעומר? ווייל ר' שמעון איז דעמאלטס נסתלק געווארן? כ'האב ענק געזאגט אין כתבי ארי מבואר אז ס'איז נאר ששמח בו ר' שמעון. א פרייד ווייל ער האט ארויסגעגעבן די אידרא, ס'איז נישט זיכער אז ער איז דעמאלטס אוועק. יעצט דאס וואס איך זאג ששמח ר' שמעון זאגט עס מיין איך האב ארויסגעטראפן א נייע תורה וואס אסאך מענטשן האבן נישט געהערט דאס וויל איך ענק זאגן אין טעמי המנהגים ווערט עס געברענגט ס'איז נישט כ'האב עס נישט גענומען עפעס פון הויעכע סתרי תורה'דיגע ספרים טעמי המנהגים און נאכדעם האט מען געמאכט דארטן יעדער האט זיך געכאפט א צימערל און ער איז באלעבאס של אבות סאיז זיין טאטע האט נאך געפלעגט נאך דא שלאפן לג בעומר ביינאכט הו הו אר יו פיפעל עטס זענטס גארנישט. ווייל אונז זעמיר נאכנישט געווען דעמאלטס אויפן עולם און דיין זיידע איז שוין געקומען כאפן א פלאץ און וועגן דעם ביסטו באלעבאס איך האלט מען דארף די אלע אראפווארפן איך הער זאגן זיי האבן טאקע אזוי געטוהן איך הער זאגן זיי האבן אראפגעווארפן די אלע מיט די חזקות עווריטינג העז טו גאו דאס איז א פאבליק פלאץ און ס'האט נישט צוטוהן מיט קיינעם פרייוועט גארנישט איך געדענק מ'האט געוואלט דארט מאכן א האטעל איך האב מיך געשלאגן געווען פון די וואס האבן זיך געשלאגן קעגן דעם האטעל ווייל איך האב געשריגן פאר זיי אז די מאכסט א האטעל גייט זיין חילול שבת קיין שום האטעל קען נישט עקזיסטן נאר מיט חילול שבת. ס'איז נישט דא א האטעל וואס ארבעט נאר אזויפיל טעג א וואך, דו מוזט זיין אפען שבת און דו מוזט געבן סערוויס, און אלע האטעלס אין ארץ ישראל איז אזוי, די בעסטע און די פיינסטע האטעלס, ס'קומט אן אראבער וואס ער ענטפערט די טעלעפאונס און ער ענטפערט און ער טוט און ער מאכט, א האטעל איז א געהעריגע חילול שבת געשעפט, יעדער ווער ס'האט א האטעל ווייסט, האבן מיר זיך אונז געשלאגן מיט משרד ה, משרד התיירות איז דאס געווען, אוי האבן מיר זיך אונז געשלאגן מיט זיי, זיי האבן שוין געהאט פארקויפט א פלאץ, מ'האט שוין געדארפט בויען הונדערט און פֿופֿציק. פֿופֿציק צימערן אין מירון, און שבת איז דאך די בעסטע טוריסט טעג, פארט ארום, ס'איז דא אסאך ערנסטע זאכן וואס מען דארף זיך שלאגן, יעצט האבן מיר נאר א פראבלעם אז די רבנים זענען פארקאקטע הינט, און ממילא קומט אן א תולדות אהרן, תולדות אברהם יצחק, ער איז נישט געווען ראוי ער זאל שיילן פאטעיטאס אין תולדות אהרן בית מדרש, מען האט אים נישט געמאכט רבי, זיין טאטע האט געזאגט מען זאל מאכן א וואוט, מען האט אים ארויסגעוואוט ווי א דאגי אין די גאס, ער גייט אונז זאגן אז מען זאל. שלאגן ווייל ס'ברעכט אונטער די אמונת השם, אויב דאס איז ר' שמעון בר יוחאי'ס קבר איז דיין אמונת השם, ווייס איך נישט וויפיל אמונת השם דא איז ווייל ס'איז נישט זיכער אז ער ליגט דארט אויך נישט, ס'איז דאך דא אסאך צו רעדן ווייל ס'איז געווען אפאר חברה וואס האבן געמאכט דארטן א גאנצן לאך מיט א אוהל און דארט גייט מען אריין און דארט צינדט מען לעכט און פאר דעם צאלט מען געלט, ווייל זאגט מען די אלע שטותים, ס'איז געווען ר' שמעון און כ'מוז נישט שטיין אויף זיין נאז אין קבר, כ'קען שטיין לעבן אים אויכעט. קומט אן א תולדות אברהם יצחק א רבי. אייגענע חסידים האבן אים ארויסגעוואוט, נאובאדי וואנטעד הים אז ער זאל זיין ממלא מקום פון זיין פאפע, ער העט אונז זאגן אז מען זאל זיך שלאגן, די מדינה וויל אונז אונטערברענגען די מדינה, דו דרעקליגער וואס דו ביסט, דו ווייסט אז אלע שטחים וואס דו האסט, אלעס וואס דיין טאטע האט געהאט, דאס אלעס איז געווען מדינה'ס געלט, נאר וואס, ס'איז געווען דארטן די שישה סדרי משנה, די ריכטיגע חברה, זיי האבן נישט דערציילט פאר דיין טאטע, און היינט זענען זיי זייער אנגעווייטיגט אויף סאטמאר וואס מען האט זיי גענוצט אז זיי זאלן גיין ארום שלאגן, און מען האט זיי גארנישט געגעבן פאר דעם, און. ניין סאטמער טוט יא עפעס געבן, דו קענסט נישט סאטמער? הרשעים ארורים! יעדער נואף האט ביי זיי פלאץ, יעדער שייגעץ האט ביי זיי פלאץ, נאר א מענטש וואס רעדט אז מען דארף וואטשן אויף די קינדער, ער, האבן זיי מיט אים א פראבלעם. און אזוי זענען אלע רבנים פארדרעקט און פארקאקט. זיי ווייסן דען נישט אז ס'שטייט הוי מתפלל בשלומה של מלכות? ס'איז א מלכות, מלכות בלא תגא מיט שמגא מיט בגא וואס דער רבי האט אונז פרובירט איינצורעדן, ס'איז למ. איז עס א מלכות, ס'איז א מלכות, א מלכות הרשעה, געזונטערהייט, אבער ווען נישט זיי וואלסטו נישט געהאט צו עסן אויפן טיש, אוודאי דער אייבישטער געבט, אבער זיי לייגן אריין מיליאנס אוו דאלערס אין מוסדות, און זיי טוען אלעס וואס מען דארף, קומען זיי, זיי האלטן ארדענונג אין מירון, האסט דאך געזעהן אז מען האט זיי נישט געלאזט האלטן ארדענונג פאר א יאר איז געווען פֿינף און פֿערציק טויטע, צו איך הער ס'איז זעקס און פֿערציק, ס'איז נישט קיין חילוק. איין טויטער איז צופיל, ונפל ממנו רב, איין טויטער הייסט רב, האט אים גאט געשטראפט אז ער איז געווען אין שפיטאל, האט דער סמך מם, דער רבי זאגט דאך אז דער סמך מם קען מאכן ניסים, כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט דערפון, אבער איך האב דאך געלערנט ביים רבי'ן א זאך וואס כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט, ווי האט דער קלויזנבורגער רב געזאגט דעמאלס, דער רבי האט געזאגט דער סמך מם האט זיך געמאכט די ניסים, זאגט ער, איך האב געוואוסט אז דער אייבערשטער מאכט אלעס, יעצט ווער איך געוואויר ס'איז דא נאך איינער וואס ער מאכט, דער סמך מם, סמך מם מאכט ניסים, זאל זיין אזוי, שוין ווייסטו וואס. בקיצור, דער סמך מם מאכט אויך ניסים, שוין, לאמיר עס אננעמען פאר גוט געלט, דער רבי האט דאך עס געזאגט, איך האב עס נישט געזאגט, דער רבי האט געזאגט אז דער סמך מם מאכט אויך ניסים, שוין, געזונטערהייט, אבער למעשה זיי האלטן אויס די אידישקייט, זיי האלטן אויס מוסדות התורה, זיי האלטן אויס אלעס, נאר וואס די פראבלעם איז אז ס'איז דא סיקריקן וואס די מינוט וואס מען טוט אנערקענען אז די מדינה העלפט צו פאר אידישקייט פארלירן זיי זייער כח, ווייל די גאנצע וואס זיי לעבן, דאס גאנצע כח זייער איז איין זאך. ציונים ימח שמם! איז במילא שלאגט מען זיך ארום, אבער ס'איז נישט וועגן דעם ווייל מען זאגט נישט אמת, מען זאגט הונדערט פראצענט אמת, און זאגט מען נאכאמאל, דער בעלזער רב וואלט נישט געהאט אזא מוסד ווען נישט דאס וואס מען האט אפגע'גנב'עט מיליאנס און מיליאנס אוו דאללערס פון די אמעריקאנער פראגרעמס און די מדינת ישראל האט צוגעשטעלט זייערע תקציבים, און די אלע מוסדות וואלטן שוין לאנג ווען געווען אונטערגעגאנגען, אונטערגעגאנגען, און יעצט גייען זיי טאקע אונטער צוביסלעך. דאך די נייע רעגירונג זאגט אז ברויך מען נישט די אלע זאכן, ברויך מען אז די בעלזער זאל זיך בויען א בית המקדש השלישי, ס'גוט אן דעם אויך, איז ביז אזוי לאנג עטס גייטס נישט אנערקענען ווער ס'טוט ענק גוט און ווער ס'טוט ענק שלעכט, זענט עטס משוגע, ביי תולדות אברהם יצחק, א נייע מעשה, די אייגענע קהילה האט אים ארויסגעוואוט, ס'איז געווען וואוטס ווייל די טאטע זיינער האט געזאגט מען זאל מאכן בחירות, מען האט אים ארויסגעוואוט ווי א דאגי אין די גאס. און דער דאגי אין די גאס איז זיך געלאפן דארטן און איך ווייס ווי ער וואוינט דארטן ערגעץ עס איז אין אן אראביש דארף און דארט האט ער אריבערגעריקט דאס חסידות און שוין און ער איז נאך ביזי מען זאל זיך שלאגן מיט די רעגירונג וואס פאר א שווארץ יאר דעם יו ווילסט זיך שלאגן מיט די רעגירונג גיי שטעל דיך אין פראנט נעם דיך שלאגן זאלן האקן שטיקער אין דיר ניין ווייל דו ביסט קראנק דו ביסט געווען אין שפיטאל ביסט קראנק אין קאפ ביסט אייביג געווען קראנק. פארשטייסט? ער וועט אונז איינטיילן אונז זאל מען זיך שלאגן מיט די רעגירונג, און וועגן דעם קען מען אונז נישט פאלגן א רב אויך נישט. א רב וואס געבט דיר אן עצה דו זאלסט זיך גיין שלאגן מיט א רעגירונג, דער איז א רוצח, א רשע, ווייל דו ווייסט אז זיי וועלן דיך שלאגן און וועסט קענען שטארבן אויך. און אויב דער עולם טוט עס ווייל מען דארף האבן אביסל עקשן, גייט צום מיליטער, טוטס עפעס, קאנסטראקטיוו בהמות וואס איר זענט. די גאנצע לג בעומר איז היינט געווארן איך גיי מיך שלאגן מיט די פאליס, מיט די פאליס. דער פאליס לאכט פון דיר, ער קריגט זיך זיין משכורת, צוואנציג יאר ריטייערט ער, און אז איף הי פלעיס דע דייס רייט וועט ער זיין א גרויסער מענטש ביי זיי, און דו וועסט זיין אן אנגעקאקטער הונט. ווער קוקט היינט אויף די אלע קנאים? הרב עמרם בלוי איז געווען א גרויסער צדיק, און משוגע ווי א בארג, זיך געשלאגן מיט די ציונים. ווי איז ער אנגעקומען? אין קבר אריין. ווי זענען די ציונים אנגעקומען? זיי האבן א מדינה, זיי האבן א לאנד. מען דרייט זיך נישט קיין מעשיות. יעדער משוגענער וואס איז געווען א פוסטער שטריק אן עם הארץ א גארנישט, איז געווארן א קנאי, טאמער האט ער נאך געקענט שעלטן איז ער געווארן א פאבליק שעלטער און דאס איז געווען די גאנצע מלחמה. זעהסט למשל סאטמאר רב האט קיינמאל קיינעם נישט געשאלטן. ס'איז דא אפילו א דעה אז אפילו אויף רב קוק האט ער נישט געזאגט ימח שמו. ס'איז אזוי דא אזא דעה אויך. כ'האב עס געהערט פון די נאנטע מענטשן זיינע. ער האט נישט געשאלטן. ווילסט דיך שלאגן מיט יענעם שלאג דיך מיט יענעם אויף זיינע שוואכע פונקטן. יענער איז גארנישט שולדיג און שוין. דעס וועט אביסל מסביר זיין פארן עולם וואס ס'טוט זיך דארטן אין מירון און וואס טוט זיך לג בעומר. אביסל מסביר זיין פארן עולם. ס'איז נישט קיין פלאץ פאר דיר, אדער ס'איז יא א פלאץ, גיי. ווי שטייט דו מוזט גיין דארטן ווי זיי זאגן אז דארט ליגט רבי שמעון? קענסט גיין פינף גאסן אהינציר, ביסט דאך אין די זעלבע שטאט מיטן צדיק. און דאס וועט אביסל אויפקלערן דעם עולם. יא, איך בין נישט קיין מתנגד צו פארן אויף מירון, פארקערט, איך האב געווייקט דארט יארן, נאר וואס? דו מוזט דאך נישט זיין אינעם טאג וואס ס'הייסט אז ס'איז אן הילולא, און דעמאלסט ווען דער גאנצער עולם קומט, גיי אראפ

קענט ווי זעהן ווי רבי שמעון בן יוחאי שרייט שקצים ארויס! ס'ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש, ס'איז אין די השמטות, אנפאנג דארטן אין פרשת חיי שרה וירא ווערט געברענגט דארטן אז רבי שמעון האט געזעהן די מלאך המוות וואס ער גייט חרוב מאכן די וועלט, האט ער אים געזאגט, וואס הייסט דו גייסט חרוב מאכן די וועלט? איך לאז נישט! זאגט ער, וואס הייסט דו לאזט נישט? ווער ביסטו? זאגט ער, איך בין שמעון. בקיצור, זאגט ער, וואס זאל איך דיר אבער טוהן, דער אייבערשטער האט מיך געשיקט חרוב צו מאכן די וועלט,

די וועלט. איך גיי זאגן אז שמעון לאזט נישט. צוריק געגאנגען צום אייבערשטן און זאגט, שמעון לאזט נישט. ברענגט דארטן די זוהר אין די השמטות אז דער אייבערשטער האט זיך געפרייט און ער האט געוויינט פאר שמחה אז ער האט אזאלכע צדיקים אויף דער וועלט וואס זיי קענען זאגן פארן אייבערשטן כביכול האלט דיך צוריק, איך לאז נישט. און דער אייבערשטער פאלגט זיך. דאס איז א מורא'דיגע זאך. יעצט דאס איז זיכער אז צדיקים האבן א כח אז זיי זאלן ממתיק זיין דינים. ס'ווערט אבער געברענגט אין אנדערע ספרים, שטייט דאך דארטן ביי המן אז וואס ס'ווערט אונטערגעשריבן מיט בלוט קען מען נישט חוזר זיין. נו וויאזוי איז דאס מעגליך אז פורים מ'האט אינגאנצן מבטל געווען די גזירה? ס'איז דא אויף דעם טויזנטער תירוצים, יעדער זאגט זיין תירוץ וויאזוי ס'האט געקענט זיין. ס'דא וואס זאגן ווייל די זכות פון פורים, ס'דא וואס זאגן ווייל מ'האט מקבל געווען די תורה ברצון, און ס'דא וואס זאגן אז ס'איז טאקע נישט מבטל געווען. ס'איז נישט דא, די גמרא זאגט ס'איז נישט דא אזא עונש וואס קומט אויף אידן, ס'זאל נישט האבן אין זיך. פונעם חטא העגל, שטעל דיך פאר ווי דאס טוט זיך, ס'ציט זיך צוריק ביז צום חטא העגל, און דאס איז א מורא'דיגע זאך. מען זעט פון דעם אז אין אמת'ן דער אייבערשטער זאל טאקע מוחל זיין און עס ארויסנעמען, עס זאל נישט בלייבן א זכר דערפון, איז זייער שווער, עספעשעלי ווען ס'איז נאך אונטערגעשריבן מיט בלוט. סאו די גאנצע זאך וואס אונז זעמיר מקבל די תורה יעצט, קומט יעצט שבועות, זעמיר עס מקבל נאר וועגן דעם, מאכט מען שמחה, ווייל דורכדעם האף מיר אונז אז דער. אייבערשטער וועט קוקן אויף אונז אנדערש, און וואס ער גייט טון איז, ער גייט אונז נאכלאזן די זאך אז ער האט עס שוין אונטערגעשריבן מיט בלוט, און א זאך וואס איז אונטערגעשריבן מיט בלוט קען מען נישט אראפנעמען. ס'איז זייער זייער שווער צו פארשטיין די אלע הויעכע זאכן, אבער די באדעם ליין איז אז אונז דארף מיר זיך זייער שטארק אבאכט געבן אלעס וואס אונז טו מיר, מיט דעם טייטשט דער אר"י הקדוש אבותינו חטאו ואינם אונזערע עלטערן האבן אויך געזינדיגט. נאר זיי זענען אזוי גרויס אז מען קען זאגן ואינם, איך וויל נישט, רבונו של עולם ווילסט געבן עונשים חלילה, אונז לאמיר נישט, אבער ערגעץ מוז דאך עס אויסגיין, איז ואנחנו עונותיהם סבלנו, אונז לייד מען פון דעם, ס'גייט פון דזשענערעישאן צו דזשענערעישאן, וועגן דעם שטייט יעקב אשר פדה את אברהם, יעקב קען אויסלייזן אברהם, כאטש איז אברהם דאך געווען א צדיק און אסאך יארן פאר אים, אבער יעקב קען אים אויסלייזן. יעצט וואס איז די זאך פון ר' שמעון בן יוחאי? ר' שמעון בן יוחאי האט געלערנט תורה מתוך הדחק. ווען מ'לערנט תורה מתוך הדחק, דאס איז די גרעסטע תיקון פאר אלעם, איז במילא ווען ס'איז געווען די מעשה מיט אחשורוש מיט המן, והדר קבלוה ברצון, דאס האט אלעס ממתיק געווען, דער רבי שמעון בן יוחאי איז געזעסן אין א הייל אסאך יארן און ער האט געלערנט תורה, זיין גוף איז געווען צוקלאפט, די הויט איז געווען צושניטן, צוריסן און צושליסן, און ר' פנחס בן יאיר האט אים געזעהן האט ער אנגעהויבן צו וויינען און ס'האט אויף אים ארויפגעטראפט די. טרערן, ס'האט אים זייער וויי געטון, און ער וויינט, אוי לי שראיתיך בכך, וויי איז מיר אז איך קוק דיך אן אזוי ביטערליך אין אזא מצב, זאגט ער, אוי לי, נישט קיין אוי לי, וואויל איז דיר אז דו זעסט מיך אזוי. בקיצור, רבי שמעון האט אויף זיך גענומען דעם אמת'ן עול תורה, און מיט'ן אמת'ן עול תורה קען מען אלעס מבטל זיין, אויסרייסן דעם נדר, וואס איז דער חילוק צווישן א מאן און א רב וואס ער איז מפר א נדר, א מאן איז עס עוקר למפרע, קיינמאל נישט געווען, דער אייבערשטער איז עוקר אלע מבטל און אלע גזירות רעות איז ער עוקר למפרע עס איז נישט געווען, אבער וויאזוי טוט מען עס מיט וואסער א כח, דער כח איז די תורה, די תורה איז אזוי אינטערעסאנט און אזוי הייליג, סאיז דא אסאך מענטשן וואס זיי געבן אכטונג שטייט אין שולחן ערוך אויכעט אז מען זאל נישט זאגן ערב פסח מזמור לתודה ווייל מען האט געברענגט ביי די לחמי תודה איז געווען פערציג ברויט צען זענען געווען.

איינגעזעצט אין א הייל צוועלף יאר, צוועלף יאר איז ער דארט געזעסן און ער האט געלערנט תורה, און ער זאגט ווען איך מיט מיין זון, ביי שמעון אינאיינעם קען מען אפווישן פון די וועלט אלע אירע חטאים פון ווען איך בין באשאפן געווארן און ווען זיין זון איז באשאפן געווארן, טאמער אבער וואלט יותם געווען איינער פון די נביאים קען איך אפווישן די גאנצע וועלט פון ווען פון ווען דער אייבערשטער האט זי באשאפן אפילו פאר אונזער צייט, וויאזוי? ווייל מיט תורה קען מען גיין צוריק, בעקווארדס פארווערד. טוהן וואס מען וויל, פארשטייט זיך אז מען לערנט תורה לשמה, דאס איז די גרויסקייט און די הייליגקייט פון דעם יום טוב, עס איז ווידער געשען יעצט, א דרײַ און צוואַנציק יעריגער בחור האט זיך אווערדראגד, איך האלט אין איין זאגן פארן עולם, קינדערלעך ס'איז ענקער קינדער וואס איך טריי צו ראטעווען, ס'איז נישט מיינע קינדער, איך מיין מיינע פראביר איך אויך מיטן אייבערשטנ'ס הילף, און איך זאג זיי אייביג מוסר, און איך זאג מען זאל וואטשן אז מען זאל נישט האבן קיין אלקאהאל אין שטוב, ווען משיח קומט און קלאפט אריין אין מיין טיר, זאגט נחום היינט וויל איך אויסלייזן כלל ישראל. זאג איך, א גרויסע זאך, דארפסט מיר אבער געבן צו טרינקען א לחיים ברוינפן, זאג איך אים, זיי נישט ברוגז, גיי צו דאנאט אין דעם ליקער סטאר און קויף דיר, ווייל איך האב נישט, און מענטשן האבן מיך אנגעקאלט, ס'איז דורך געגאנגען פורים, מ'האט נישט געהאט קיין ליקער אינדערהיים, ס'איז דורך געגאנגען פסח, מ'האט נישט געהאט קיין ליקער אינדערהיים, און זיי זאגן געבענטשט זאלסטו זיין אז דו האסט אראפגעברענגט דעם נייעם מישן, ווייל קיינער האט נישט געקענט דעם מישן אזוי ערלעדיגן ווי דו, פארוואס? ווייל יעדער איז געווען ביזי קידוש, שמידוש, הער אויף מיט דעם קידוש. הער אויף מיט דעם קידוש, ס'איז געווען דא א איד וואס האט געהייסן צעהלים'ער רב, שרייבט ער אזוי אויף זיין גרעיפ דזשוס, אז ס'איז כשר לקידוש ולארבע כוסות, ס'איז דא זיינס א תלמיד האט מיר פארציילט אז ס'איז געקומען אן די וויין פון קאליפארניע, פלעגט עס סילן מיט א חותם, און פאר עפעס א שניי מיט א פרעסט אויפן וועג איז עפעס א אייז א שטיק אייז ארויפגעפאלן דערויף אויפן שלאס, און ס'האט עס אויסגעבויגן און געעפנט, מ'זעט ס'איז געווען אויסגעבויגן, אז מ'האט געזען, ס'איז געווען נישט אז מ'האט עס נישט צוגעשפארט.

איז ער געגאַנגען צעלעמער רבֿ און ער האָט געזאָגט פֿאַר יונה הערצאָג, איך װיל דיר עפּעס זאָגן, איך װעל דיר באַצאָלן דעם גאַנצן קאָנטײנער, אונדז גײען מיר עס נישט נוצן. אַי, דו האָסט דאָך אַ גרױסן שאָדן, איך װעל עס דיר באַצאָלן, נאָר מיט אײן מאָל קען איך נישט, איך האָב נישט קײן געלט מיט אײן מאָל צו באַצאָלן, מוזט מיר געבן אַ יאָר צװײ און איך װעל דיר עס אָפּצאָלן. האָט אים הערצאָג געזאָגט, איך פֿאַרשטײ נישט, װאָס דאַרפֿט איר עס מיר באַצאָלן? איך קען דאָך עס פֿאַרקױפֿן פֿאַר טרײפֿענע װײַן. זאָגט ער, ביסט טאַקע גערעכט, און װיפֿל דער חילוק װעט זײַן, װעל איך דיר באַצאָלן. זאָגט ער, דעם ביסל חילוק גײ איך שױן נישט מאַכן. דערויף קיין ביזנעס. סא דער איד איז געווען אן ערליכער איד, ער האט נישט געקוקט אויף געלט געלט געלט. און דער איד שרייבט ס'איז כשר לקידוש ולארבע כוסות. דעם הערצאג האט געפרעגט, רבי, אז דו האלטסט ס'איז כשר פארוואס זאלסטו עס נישט געבן פאר א איד צו פארקויפן? זאגט ער, איך וועל דיר זאגן פארוואס, ווייל דער איד גייט עס נוצן אויף צו מאכן קידוש און אויף הבדלה, און מיט געבן לחיים, מיט ווינטשן פאר אידן אויף נישט כשר'ע וויין אדער א וויין וואס שהורה בו חכם, איך וויל נישט. איך וויל ס'זאל זיין גלאט שבגלאט, האט איר היינט נאך אזאלעכע רבנים? נישטא היינט. במילא וויל איך ענק זאגן אז צעהלימער רב זאגט ס'איז כשר לקידוש ולארבע כוסות, איז עס זיכער כשר לקידוש ולארבע כוסות. איי ס'דא שיטות אין די ראשונים, תוספות, אז ס'מוז זיין ראוי, יין הראוי לנסך על גבי המזבח, ס'קען נישט, טאר נישט זיין יין מגיתו. ס'מוז שוין זיין אויסגעקאכט. איז וויל איך ענק זאגן, קען זיין ס'איז אמת, איך ווייס אז ס'איז דא אזאלכע שיטות, אבער. אבער ווי שטייט אז מ'מוז מחמיר זיין ביי יעדע דרבנן אויף אלע אלע אלע אלע אלע שיטות? שטייט אין ערגעץ נישט, ביי דאורייתא'ס איז מען זיך נוהג מחמיר צו זיין אויכעט נאר אזאלכע זאכן וואס די ראשונים האבן אזוי גע'פסק'נט, נישט סתם איך וויל מחמיר זיין, איך ווייס פון סאטמאר רבי'ן זכרונו לברכה שוין נישט געקענט טרינקען וויין אויף דער עלטער, האבן זיי צום סדר געמאכט, זיי האבן אויסגעקוועטשט טרויבן, זיי האבן עס אריין. טראגן גראד אין א פריזער ס'זאל נישט זויער ווערן, און ממילא איז עס נישט יין מגיתו ווייל ס'איז שוין פערציג טאג אלט געווען, און מ'האט געזאגט ויקרא שמו בישראל ס'איז יין מגיתו, נו צו דעם האסטו דאך נישט געדארפט נעמען אין פריזער און עס לייגן, אזוי קענסט לכתחילה זאגן רבי, ס'איז יין מגיתו, ס'איז נישט מגיתו, ס'איז יא מגיתו, מ'האט דאך אים גענוג אויסגעפאפט, איך קען דאס אויכעט אויספאפן. איז דען די יין מגיתו א שיטה אין שולחן ערוך? איינציגע זאך וואס אונז פארקוקן מיר וועגן הפסד מרובה צו ווייל ס'איז נישט מעגליך. און יעצט דא אז מ'רעדט פון ראטעווען דיין שטוב, דיין משפחה, דיין ווייב, דיינע קינדער זאלן נישט ווערן שיכור, האסטו א פראבלעם? ס'איז דא א שיטה? אונז קען מיר די אלע שיטות. נאר וואס, אונז דארפן קוקן פראקטיש. און איך האב באקומען, איך זאג אן א גוזמא, צען פופצן טעלעפאן קאלס. מענטשן זאגן, שקויעך, איר האט אונז מעורר געווען מ'זאל נישט האבן קיין וויין אינדערהיים. שקויעך איר האט אונז. מעורר געווען מ'זאל נישט לאזן די קינדער גיין אין מקווה, מענטשן האבן הנאה, עט די ענד אוו די דעי איי פראוו מיי סעלף רייט. ס'איז דא ביי יום כיפור ביים דאווענען זאגט מען וענתה בי צדקתי ביום מחר, אין פסוק שטייט אויך אזוי וענתה בי צדקתי ביום מחר ביי יעקב, זעהט אויס א זאך וואס יו קען פראוו רייט עוועי איז נישט געפראווט, איט העז טו בי ביום מחר, ביום מחר מיינט עט טיים עז טיים גאוס ביי, וועסט אנהייבן צו זעהן ווי גערעכט. דער מענטש איז, און ברוך השם דאס זאגט מיר היינט יעדער, קיינער האט שוין נישט קיין פראבלעם אז ס'איז ניבול פה מיט שמיבול פה מיט אלע ענקערע שייגעץ שטיק און טערמינאלעדזשיס וואס האט עטס געוואלט שטיל מאכן אן ערנסטע זאך, דאס אלעס איז געווארן א דזשאוק היינט, יעדער לאכט פון ענק, דער רבי האט געזאגט מיט דער שמעבע האט געזאגט און אז ער האט געזאגט הלוואי ווען ער זאגט נישט, דער רבי האט געזאגט האט ער געזאגט האט ער נישט געדארפט ווען זאגן דאס, עטס. און מוזן אויסלערנען, ס'איז נישט דא נאך אזא עווידענס ווי א פאקט, די פאקט איז די קאמיוניטי פלעגט האבן יעדע וואך צוויי אבער דריי סועסיידס, א יונגל א מיידל א מיידל א יונגל, היינט די לעצטע פאר חדשים איז געווען נאר איינער, א צוויי און צוואנציג יעריגער בחור, הי אווערדראגד הימסעלף הי דידנט נאו ווען טו סטאפ, און איך וויל אייך זאגן א סוד, איך האב גענומען א קורס אויף די אלע זאכן, ווייל איך רעד פון דעם און איך קען דאך נישט זיין א בהמה, פון מאריוואנא אז מען זאל שטארבן איז א מציאות אבער נישט אז. א גרויסע מציאות, די אלע קויפן צו צו די מאריוואנא נאך זאכן, ס'געט נאך הייער נאך הייער, און נאר דאס הארגעט זיי אוועק, ביקאוז וואנס יו קאם טו א פאזישען ווער יו דאונט נאו ווען טו סטאפ, דעמאלטס כאפט דיך דער מלאך המוות. סאו איי וויל ענק זאגן רבותי עטס לעבן אין שווערע צייטן ווייל מען מעג ליגעל האנדלען מיט מאריוואנא מען מעג עס קויפן און פארקויפן אין ניו דזשערסי איז עס שוין זיכער ליגעל, יעצט האב איך געטראפן אז צוויי בחורים צוויי יונגלעך האבן געפעלט אפאר שעה, וקולטים פ ברוך השם! ברוך השם ברוך ברוך השם מ'האט זיי געטראפן דו שמאק וואס דו ביסט מ'האט זיי געטראפן האט איינער זיי געפרעגט צו מ'האט זיי נישט געפעצלט צו מ'האט זיי נישט געטוהן וואס מ'טאר נישט מ'האט זיי געטראפן יעדער חזר ווען ער איז נישט א סופער חזר לאט ער איבער נאכדעם ווען ער שפילט זיך ארום מיטן יונגל און ער האט אים שוין מאלעסטעט אזוי אז דאס יונגל זאל נישט זעהן די סאן לייט דעמאלטס לאט ער אים גיין אין באבוב האט מיר געזאגט איינער אז די פאליס האט געזאגט נאך א מזל ס'איז געווען

קיינער באלאנגט נישט אין א מענער מקווה, איך קען נישט דעם מענטש וואס ער דארף האבן א מענער מקווה, ער האט געוואוינט מיט די פרוי, נאו פראבלעם, ס'איז דא א שאוער, יעדער גייט אנקומען, דו ווייסט נישט פילע סענזערע, איך ווייס אלעס וואס דו ווייסט האב איך שוין פארגעסן, איך ווייס אבער נאך א זאך וואס דו ווילסט נישט וויסן, פארוואס איז דא ביי אונזער היימישן עולם אזויפיל חזיריי מיט דרעק מיט משכב זכר, ווייל ווען די קינדערלעך זענען יונג טוט מען מיט זיי וואס מען טאר נישט, וואו? אין א מקווה, דארטן די גרינגסטע פלאץ אין אבער מיין קינד, ער כאפט נאך נישט וואס דו ווילסט מיט אים, און דיין פיפיק איז שוין אריין אין זיין מחילה, און ער כאפט נאך נישט וואס יענער וויל דא. איך געדענק מיט יארן צוריק פלעגט מען געבן א רשות ארויפצוגיין ווי דער באיאנער רבי צינדט אן ווייסט דארטן אויף דאך, און איך האב אלץ באקומען אומזינסט אזא כרטיס ווייל איך האב געארבעט פאר די וואסנערס און זיי זענען באיאן האבן מיר געגעבן איך זאל ארויפגיין, מעולם לא עליתי שם, פארוואס? איך דארף איין זאך, אויב ר' שמעון וויל מיך האבן דארט האט ער וועגן. וויאזוי מיך צו לאזן ארויף, סתם ווייל איך ארבעט פאר א איד וואס ער געט נדבות פאר באיאן מיינט נישט אז איך בין פאר עלטערע אידן, בין קיינמאל נישט ארויפגעגאנגען דארט אויבן, חוץ דעם איך וויל פארשטיין אז מען איז אויף די פארענטש און מען זעט ווי באיאנער רבי צינדט הדלקה, איז א חילוק צו מען איז אין די פינעף מעטער פון אים צו אין די פופציג מעטער פון אים, וואט די העל איז גאוינג אן וויט יו פיפל, יו פיפל אר אוט אוו יור מיינד, ממש משוגע, ס'איז געקומען דער תולדות אברהם יצחק, הלואי יצלח א. א אפגעפרעגטער הינט ביי זיין אייגענע חסידים ביי ביי ביי תולדות אהרן האט ער געוואלט ווייזן ער מוז עפעס טוהן האט ער געטוהן ער איז געפארן אויף מירון לג בעומר בהמה פאר נישט און קוק נישט און זע נישט ער האט געמוזט גיין פארן און מוחה זיין ווער האט געברויכט זאלסט קומען מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרי ביסט א כהן עניוועי זיץ אינדערהיים די חברה האבן אונז אנגעדרייט נישט אונז מיר האבן זיך נישט אנגעדרייט כהאב קיינמאל נישט געגלייבט נישט אין סאק. סאטמאר רבינ'ס שיטה וואס ער האט צוזאמגערעדט אויף די ציונים, און נישט אין בריסקער רב'ס שיטה, און נישט אין די אלע פריעריגע, זיי האבן געשלאגן זיך מיט יעדן און זענען געזעסן אין ארץ ישראל און געפרעסן פון זיי אלעס, וואטס אפ מיט די שטותים, סא יעצט האב איך מיר געמאכט ווערט א געהעריגע מלחמה, אהער מיט אהין, עס וועט קאסטן אפאר קרבנות, וואטשן צו עס איז נישט אדורכגעגאנגען אזוי, איז וואס איז די גרויסע ריחות, היינט איז דאך דריי פיר טאג פאר לג בעומר נאך אפילו, וואס גייט מען זיך דארט שלאגן, וואט אר יו. עימינג פאר? ווילסט האבן ספארט? איך שריי דאך דאס. איך האב גערעדט היינט אינדערפרי צו די הויפט פון די פאליס אין ארץ ישראל, כ'האב געזאגט זאלסט וויסן איין זאך, זיי האבן געהאט איין זאך די פרומע משכב זכר, דאס מיינט אז זענען געוען האומאוס, געי, סעקשועל, פיגס, מ'האט זיי דאס צוגענומען, סא זיצן זיי זיך קלערן ווי קען מען נאך מאכן עקשן, נו וויאזוי פאלגסט מיך? מאך זיי א בעיסבאל פיעלד, א פוטבאל פיעלד, א סאקער פיעלד, אלעס וואס מען קען זאלסטו זיי מאכן, דעמאלטס וועסטו זען וועסט נישט האבן די אלע פראבלעמען, יעצט ענקער פרעסטידזש גייט. וועט יעצט פאלן, אמעריקע האט דאך א גרויסע מלחמה מיט רוסלאנד, ער האט געמיינט אז ער איז א שטארקע מענטש, ער איז גארנישט, ס'איז א אויסגעבלאזענע איי, האבן זיי א גרויסע מלחמה, יעצט טשיינע האט געוואלט העלפן רוסלאנד, ער האט געזאגט ער גייט אינאיינעם מיט אים, און ער האט זיך שנעל אוועק געצויגן, ער גייט שוין נישט מיט אים, מען זעט אים שוין נישט אינאיינעם מיט דעם קראנק משוגענעם פוטין, ס'הייסט וואס איז געשען, ער האט געזען אמעריקע נאכנישט. דיין בהמה. אמעריקע האט ארויסגעצויגן פונעם שווארצן ים א סובמארין, א צוללת, דאס הייסט א צוללת, צללו כעופרת במים אדירים, זיי האבן א צוללת, און זיי האבן עס ארויסגעצויגן נאר דעם שפיץ, נישט אינגאנצן, און זיי האבן געזאגט פאר מאדער ראשע, לאמיך דיר עפעס זאגן, זעסט דעם צוללת, עס דויערט צען מינוט אויפן זייגער דיך אראפצוברענגען, אינגאנצן מיט דיין גאנצן לאנד, עס וועט נישט בלייבן קיין זכר. ווילסט עס אנהייבן? ווי העוו נאו פראבלעם, אונז האבן נאר נישט דעת ווער עס וועט שלאגן, אבער ווען אונז שלאג מיר שלאג מיר שטארק, נאך די צווייטע וועלט מלחמה ווער האט גענוצט אטאם באמבעס? קיינער נישט, אמעריקע האט גענוצט, נישט איינס נאר צוויי, דעמאלט איז געקומען דזשעפען, יא כ'געב מיך אונטער, כ'על זיין א וואוילע אינגל, האבן געמיינט זיי טשעפען מיט חדר אינגלעך, אין אמעריקע גייט אוועק זיבעציק פראצענט פאר די מיליטערי בודזשעט, סאו יו קען אימעדזשין וואסערע א שטארק לאנד דאס איז, משה רבינו זאגט אן פאר די חברה גייסט אויסשפיאנירן ארץ ישראל זאלסטו קוקן אזוי אבער מ.

ביסט קום און קום, אבער וואטש ווען איך וועל דיר צוריק געבן, איך וועל נישט זיין דער ערשטער, אבער ווען איי פיניש אפ וויט יו יו וויל בי אנדער די וואטער, און דאס איז וואס דא געשעט, מען נעמט מענטשן, מען האלט זיי אין איין זאגן מען זאל זיך גיין שלאגן מיט די מדינה, בהמה וואס דו ביסט, דו לעבסט אין די מדינה, די מדינה האט זיבעצן וועגן וויאזוי ער קען דיך אונטערברענגען, ער דארף נאר נישט ווען עס קומט אריין אן עמורדזשענסי אין א שפיטאל פון א היימישן דארף ער נאר לאזן צען מינוט ליגן פאר ער געט אים סערוויס, האסטו שוין געזען ווי דאס טאג, און דאס איז ענקער פראבלעם, ענקער פראבלעם איז א ביטערע פראבלעם.

קליינע הדלקה אויף א פלאץ ווי ס'איז סעיף, ווי ס'וועט נישט ווערן חלילה א גרויסע שריפה, און זינגט זיך שיין אונטער, בר יוחאי נמשחת אשריך שמן ששון מחבריך. איך וויל פארשטיין נאך א זאך וואס ס'קוועטשט מיך אסאך יארן, ס'קוועטשט מיך דעם מח, איך האב עס נאר מורא צו זאגן ווייל איך וויל נישט יעדער זאל מיך באפאלן, באיאנער רבי ביי ענק מער חשוב'ער ווי צו מאכן א הדלקה ביי ענק אין שטוב אדער וואס? שטוב מיין איך אין חצר, באיאנער רבי ביי אונז איז נישט דער חשובסטער מענטש וואס איז דא, ער האט א שיינעם גרויסן עולם, ס'איז באיאן, אבער ביי אונז, כ'מיין אין די קנאישע וועלט, איז ער אן אפגעפרעגטער מענטש פון קאפ ביז פיס, ער הייסט גיין צו די בחירות, איך האב נישט קיין טענות צו אים, ער קומט פון אזא חדר, אבער באיאנער רבי די גאנצע די יעדע טאנץ ווען עמיץ טאנצט מיט אים ביי די חתונה, ביי מיר איז ער א פיינער איד, איך האב געארבעט ביי איינע פון זיינע גרעסטע תומכים די וואסנערס, פיינער איד, כ'האב נישט קיין טענות צו אים, איידלער איד. אבער ס'איז דארט אויך דא אסאך פראבלעם, ס'איז געווען דארט איינער ציינווירט, ציינווירט איז א בעל מקובל און ער איז געווען דער מנהל אין די ישיבה, און ער פלעגט זען צוויי בחורים גייען אריין אין טוילעט איז ער זיי נאכגעגאנגען אין טוילעט, גייט נישט אריין צוויי בחורים אין איין טוילעט האט מען אים געזאגט אין די הנהלה דו ביסט משגיח נאר אין די ישיבה, אינדרויסן פון די ישיבה איז נאן אוו יור ביזנעס זאלן זיי שטופן איינער אין צווייטן וויפיל ס'גייט אין זיי אריין, זיי האבן זיך אויך זייערע פראבלעם, סאו רבותי לאמיר זיך אונז צולייגן און זען ווי אונז האלטן און ביי וואס האלט מען אונז.

איבריג כח, ווילסט אביסל עקשען? דזשוין די מיליטער! ארבעט אויף מלחמה אויס וועגן די שייגעץ האט געהייסן, יא דזשוין די מיליטער איז כאטש פראטעקט דיך, דיינע עלטערן, מיט דיין פאלק, מיט דיין חסידות. אדער זיץ און לערן פלייסיג, מאך דיך נישט משוגע, זיי נישט שטאטס פארזארגער. זיי שיקן אריין דא די פיקטשערס, איך זעה דא איינע פון די פיקטשערס, א הערליכע פיקטשער, יוי א שאד אונז זעמער נישט דארטן, יוי א פיקטשער, א שיין מיידעלע מיט לאנגע שווארצע צעפ דרייט זיך דארטן מיט די בויעס, אה יא ס'איז גוט. באלד וועלן קומען שוטערעטס און כאפן די אינגעלייט. ס'איז לעבעדיג. די מלחמה האלט אן זייער שטארק אין רוסלאנד, נישט סתם נאר זייער שטארק, און אמעריקע געשיקט מורא'דיגע משונה'דיגע כלי זיין זיי האבן געשיקט אזאלכע כלי זיין אז באמבעס, ס'איז אנבעליוועבל, זיי האבן געשיקט און זיי האבן ארויפגעשריבן די אלע באמבעס האבן די סאלדזשערס ארויפגעשריבן פראם אמעריקע וויט לאוו און זיי האבן באמבארדירט. אטאקירט און דעסטרויעט פון רוסלאנד גאנצעטע פלעצער וואו די מיליטער איז געווען דארט, ס'גוט, ס'פארט אים א חיה, ברוך השם, געלויבט איז דער הייליגער באשעפער ווייל איך האב זיי געשיקט אז זיי זאלן גיין אויף אונגערן און זיי זארגן זיך, ווער ווייסט וואס דארט וועט זיין, סא דארט וועט נישט זיין גארנישט, דער אייבערשטער וועט ענק העלפן, יעצט די אוקריינישע סאלדזשערס האבן באמבארדירט א רוסישע אמא דיפאו און טענקס, זעהט אלעס אויף ווידיאו, ס'איז אנבעליוועבל, אלעס איז אפען, ס'היינט א אפענער קאורט און אלעס.

מיט דזשענערעלס און אויכעט עיטי נײַן ענטי עירקרעפט סיסטעמס, צוויי הונדערט ווארפלעינס, הונדערט פֿינף-און-זעכציק העליקאפטערס, צוויי טויזנט הונדערט און איינס מאטאר וויהיקלס און פיול טענקערס, דרײַצן וועסעלס, דאס איז שיפן, פֿיר הונדערט זיבן און צוואַנציק אנמענד. עריעל וויהיקלס, פֿארטי טו יוניטס אוו ספעשל עקוויפמענט ענד ניינטי סעווען קרוז מיסילס. זעהסט? ראשע האט אונז נישט געזאגט קיין ליגנט, זיי האבן געזאגט זיי האבן אלעס. עס ארבעט נאכנישט, עס איז נאך פון בעפאר ווארלד וואר טו. יעצט וויל איך רעדן אביסל וועגן לג בעומר און וועגן הייליגקייט. עטס ווייסט איך האב ענק שוין ארויפגעלייגט אויף מיין וואכנטליכן שיעור אז עלטערן זענען מורא'דיג אפסעט וואס מען לערנט מיט די קינדער אין פאבליק סקול. גוים זענען אפסעט.

אזוי זאגט דוד המלך, אוי גם כי אלך, אויב איך גיי צל מוות גיי איך זיין צל מוות, פארשטייסט? דאס איז וואס זיי טוען, און זיי ווארפן דארט אום די מחיצות, און קיינער זאגט נישט קיין ווארט, יעדער זיצט דער איז ביזי מיט די גמרא און דער מיטן תוס', און רוב, רובם ככולם, רבנים און דיינים זענען ביזי מיט פופיקלעך, נישט צו פסק'נען שאלות פאר פרויען, ניין, פופיקלעך פון קינדער, דארט שטופן זיי אריין זיך, זאגט א ווארט, פון קאצקער שטייט אז. בועל ארמית קנאים פוגעין בו, פרעגט ער וואס עפעס קנאים? זאגט ער ווייל זיי געפינען זיך אין א בית זונות, אלע אונזערע מחנכים און רבנים פאר אלדי שווארצע יאר זענען ביזי מיט טיטיקלעך און מיט קלעטרערס, מיט מיידלעכ'ס לעכער און מיט דאדעם, און איינגערעדט די מיידלעך גרויסע זאכן, יעצט איז ווידער דא שוין ס'איז דא נאך אפאר רבנים, וואס מ'האט איינגעזעצט די לעצטע צוויי דריי וואכן גייט אונז אזוי גוט. יא, מ'האט שוין ווידער איינגעזעצט נאך אפאר רבנים מיט נאך אפאר חזירים, ס'איז לעבעדיג געווארן און איך בין אויסגעווען משוגע, איך בין משוגע, עטס זענט רשעים ארורים! אזוי האט מען ענק אויפגעברענגט. סאטמארער רב האט אויך געהאט סעלעקטיוו ליסטענינג, וואס ער האט געוואלט האט ער געהערט און ער האט געמאכט א פאס, אוי משוגע! און אסאך וויכטיגערערע זאכן ווי די שטותים, ער האט זיך נישט געמאכט וויסנדיג, ער האט געוואוסט, מיט עזריאל גליק'ן און מיט זיין משפחה האט ער נישט געוואלט אנהייבן. סאו טוט זיך דא א גאנצע זאך יעצט מיט די געיטס הלוות, יעצט אין די סקולס לערנט מען היינט מיט די קינדערלעך זאכן וואס מען טאר נישט, איז שוין דערגאנגען, כ'על ענק ארויפשטעלן דא אפאר קליפס עטס וועט זען, כ'האב שוין ארויפגעשטעלט פאריגע וואך פון אנדערע סקולס, עלטערן ווערן געוואויר די קינדער קומען אהיים ממש א שרעק, א טיטשער האט געשוירן פאר א קינד די האר פון קאפ, דו ווייסט וואס דא גייט פאר, און זיי האבן נישט קיין תורה, זיי האבן נישט קיין מורא פון קיינעם, ווייל אפילו זיי דינען דאך ווי מען זאגט זייער פאך, איז אויך גארנישט, היינט זענען דאך די ליבעראלע שטערקער.

זעהן אידן זאלן זיין אזוי אנעפרישיעטעד, דער אייבערשטער זאגט אז א גר זאל מען נישט פיינט האבן, פארוואס? ווייל אונז מיר געווען אין זיין לאנד גרים, דער רבונו של עולם קען דאך די אלע מדרשים, ווייסט ער דען נישט אז מען האט גענומען אידישע קינדער און מען האט זיי אריינגעבויעט אין די ווענט, און מען האט גענומען הונדערט און פופציג קינדער פאר פרישטאג און געשחטן און הונדערט און פופציג קינדער פאר סאפער אז פרעה זאל זיך קענען באדן פון זיין קרעץ, דאס איז די גרויסע גדולה, מען דארף עס האבן פאר זיי נאך דרך ארץ, תירוץ איז יא, אזוי זאגט דער אייבערשטער, קענסט קיינמאל נישט פארגעסן יענער האט דאך געטון א טובה, פארשטייסט? מדינת ישראל האט געטוהן פאר די אידישע וועלט א גרויסע טובה, זיי האבן טאקע געהארגעט אויך ר' מיכאל בער מיט די אלע זאכן וואס מען האט אים פארקויפט, צו ס'איז אמת צו נישט ווייס איך נישט, און זיי האבן אים אויך פארקויפט קינדער אין בויך. קענט ראטעווען אלע אידן פאר אזויפיל אזויפיל געלט, שטותים מיט הבלים איי דאנט בעליוו אלל דיס גארביטש. נאר וואס? לאמיר זאגן אז ס'איז יא אמת, לאמיר זאגן די ציונים זענען נישט געווען פיין, זיי האבן געזאגט יא, רק בדם תהיה לנו הארץ, און זיי באצאלען מס.

עפעס א זאך אין ירושלים, האט ער געזאגט איך גיי נישט אין ירושלים מיט הפגנות, פרעגט מען פארוואס נישט, זאגט ער די ירושלימער האבן א קרומען קאפ, דאס איז ביי מיר געבליבן, א ירושלימער האט א קרומען קאפ, איך וואלט מיט זיי האנדלן, זיי גייען אונז זאגן וואס צו טון וואס זיך נישט טון. יעצט דארף מען זיך אנהייבן צו זארגן. וועגן וואטשן די קינדער, מען גייט דאך פארן היטשן אויף מירון צו רבי שמעון, היהיהי, מען גייט אפשטעלן טעקסיס, מען גייט נעמען טרעמפס, מען גייט פארן דא און דארט, כ'דענק נאך ווי היינט, איך פלעג אלץ דינגען א קאר אין ארץ ישראל, ווייל איך האב נישט געוואלט זיין משועבד צו זייער טרעפיק מיט אלעם, מיט די סקעדזשול, נעמט מיך א בחור, שטעלט מיך אפ, דעמאלטס איז נאך געווען פאר איך האב מיך. געשלאגן פאר די קינדער רעכטן, האב איך נישט געוויסט ווי ווייט די וועלט איז פארזינקען, נעמט ער מיך און ער בעט מיך א טובה, אז אזוי ווי ער פארט אויף ירושלים, איך זאל פארן דורך קבר שמואל הנביא, נבי סמואל. האב איך געזאגט געזונטערהייט, כ'האב נישט קיין פראבלעם, און כ'שטעל מיך אפ, ער זאגט מיר ער גייט אריין אויף צוויי מינוט, איך זאג איך גיי דאך נישט ארויס פון די קאר, וואס דארף איך גיין קוקן ווי ער גייט ווי ער גייט נישט, ענדליך קומט ער ארויס, צוויי מינוט שפעטער, און זאגט ער, רבי איד, קומט אריין דא, דא א קוואל מקווה, זיך טובל'ען אין א קוואל מקווה, זאג איך אים רבי איד, זוך דיר אן אנדערן היטש אהיים ווייל איך לאז דיך דא, ס'הייסט אז עס האט א פארשטעט, אין א קוואל מקווה, עס פעלט נישט קיין קוועלער אין ארץ ישראל, נישט וואס מען נוצט פאר פרויען, סתם אזוי, עס איז דעזערטעד עריעס, א קוואל מקווה, נאכדעם איז דא אין חמי טבריה דא בעדער וואס בחורים גייען דארטן.

שפראך, דערציילט ער מיר אזוי אז דער בית ישראל, דער גערער רבי אין ארץ ישראל, דער צווייטער גערער רבי, נישט דער ערשטער וואס איז געקומען פון יוראפ, נאר דער בית ישראל, האט מיר דערציילט א מעשה, דער בית ישראל האט געזאגט ביי אונז אז מען טרעפט א בחור אין אן אנדער בחור'ס צימער, זאל מען אים געבן אזא שטויס אין די מחילה, ער זאל פליען ביז יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע, און ביי אונז איז דאס קודש קדשים, האט אמאל איינער מסביר געווען אז די. תניא האט געטון זייער א שיינע זאך אז ער האט איבערגעשריבן דעם שלחן ערוך, ווייל דאס איז די איינציגע זאך וואס זיי האלטן, תניא שלחן ערוך, ווען ער שרייבט איבער די גאנצע תורה וואלט ער נאך קלוגער געטון, ווייל דעמאלטס וואלטן זיי געהאלטן די גאנצע תורה, סא זייער רבי האט דאך געשריבן די תורה. קיצער דאס איז געווען אין גער הייליג קודש קדשי קדשים. דערציילט ער מיר אז אונז פלעגן מיר פארן אויף אזא זאך וואס דאס הייסט. צימערים, צימערים מיינט מען דינגט א צימער, ס'איז דא גרויסע צימערן אין צפת, פינעף זעקס זיבן חברה דינגען א גרויסן צימער, און זיי גייען לכתחילה אריין לשם זנות, און זיי זיצן דארט אפ א גאנצע נאכט, מען טרינקט אביסל, מען שאשקעט אביסל, מען רייכערט אביסל, און מען שטופט אין די מחילה איינער פארן צווייטן, האט אים א רב געזאגט. דעמאלטס ווען ר' שאול איז געווארן די. גערער רבי. האב איך עס אים פארציילט, האב איך געזאגט איך וויל דיר עפעס זאגן, נעמסט איבער א גרויסן פעלד, א פעלד מיט א סם, אלע שמוץ וואס יעדער האט, ס'איז דא די עסטי וויינשטיין, מיט די אנדערע, און וואס שייגעץ שטיק דארט איז פארגעגאנגען, און נישט נאר דאס, ס'איז דא א פלאץ וואס דאס הייסט בית שימוש, מען רופט עס בית שמש, איך רוף עס בית שימוש, א פאבליק טוילעט, איז געווען א דריי יאר צוריק, איז געווען צוויי ביוטיפול זיסע גערער מיידלעך, זענען געווען אלט ניינצן און צוואנציג, און מען האט זיי געכאפט מיט צוויי אלטע קאקערס פון תולדות אהרן, זיי האבן געהאט מיט זיי אן אפעיר, סעקס. שפעטער ווען מען האט זיי געפרעגט וואס זיי ווי קומסטו צו אזא זאך, זאגט זי איך האב געזען ווי מיין טאטע מיט מיין מאמע רעדן רשעות'דיג איינער צום צווייטן, זיי האבן נישט געוואלט האבן אזא לעבן, אויף דעם דארף איך נישט ווארטן צו ווערן אלט פינף און צוואנציג און האבן אזא לעבן, סאו איי ענדזשוי לייף. עטס מיינטס אז צו זיין שטרענג און זיך אוועקצוציען פון. אלע פאקטן וואס ס'גייט פאר אין די גאס, דאס איז א חינוך? דאס איז נישט קיין חינוך, דאס איז שטותים מיט נארישקייט. דער גערער רבי געווען א וואוילער איד, א הייליגער איד, און ער געווען א איד וואס האט פארלוירן צען קינדער צי עלף קינדער, ער איז געווען מסתם דעפרעסט אויפן העכסטן אופן, און במילא האט ער גערעדט ברייט, אבער למעשה איז ער אליין שיעור דערטראנקען געווארן אמאל אין חיפה ביים ים, ער איז געגאנגען שווימען אין ים, יא ער איז געגאנגען מיט די לאנגע גאטשעס, אבער ער איז געגאנגען, א גערער בחור טאר נישט גיין. ער האט געמעגט ווייל ער איז די רבי, די רבי מעג, קיינער האט נישט געשטופט אין רבינ'ס מחילה און די רבי האט נישט געשטופט אין קיינעמ'ס מחילה, סאו כ'וויל ענק עפעס זאגן הערטס אויף מיט די בולשיט און מ'דינגט א צימער, ס'איז צימערים הייסט עס, פרעגט מיך דער גערער בחור, ער האט געמאכט ליצנות פון גאנץ גער, זיי זענען געווען פון די חברה וואס האבן געלאכט, ס'איז נאך געווען פאר ס'איז געווען די פרשה פון ר' שאול, יעדער האט געלאכט, ער האט און דער טיפש געזעסן איינגעשפארט אזוי ווי דער רוסישער פוטין, ער זיצט איינגעשפארט, ער ווייסט נישט וואס טוט זיך אינדרויסן. ס'איז געווען

און מיט יעדע חומרא וואס איך מאך, ברענגט די גמרא דארטן אין מסכת יבמות, מתוך חומרא שהחמרת בתחילתו הקלת בסופו, ערגעץ איז דא נאכלאז, דעטס איט, גייען זיי די בחורים און זיי דינגען צימערים, און מען טוט א גאנצע נאכט משכב זכור, זיי האבן מיר געזאגט, זיי ווייסן וואס משכב זכור איז? געווען דארטן אפאר פון די גערער בחורים האבן געזאגט, דו ווייסט אינטערעסאנט אונז האמיר וואזעלין אויכעט? און די פיפי גייט אינגאנצן אריין, דו רעדסט פון די שיני הכרכשתא? אה, ס'גייט אינגאנצן אריין, און איצט האבן מיר נישט קיין מורא כ'וועל יענעם אויפרייסן, ווייל זיין גדולים איז אזוי דיק ווי מיין אבר. אפן גערעדט, גט, טי או טי, תחת אויפן טיש. און זייערע מחנכים רעדן צו זיי זייער מיאוס. איר וועט הערן מיינס, די גרעסטע גרעפיק האטליין קומט

פֿופֿציק יאָר בין איך קײנמאָל נישט געװען דאָרט. פֿרעגט אים דער בחור, פֿאַר װאָס פֿאָרסטו? זאָגט ער, ער הײסט שמעון. זאָגט ער, שמעון, לאָמיך דיר עפּעס װײַזן. דרײט ער זיך אױס און דו זעסט די ספֿרים שאַפֿע. גײ דו צו, צו װעלכע גמרא דו װילסט. צו װעלכע גמרא דו װילסט, איך װעל דיר אױפֿמישן, אױף יעדן עמוד װעסטו טרעפֿן רב שמעון. דו דאַרפֿסט נישט זוכן צו פֿיל. זאָגט, דאָ טוט זיך אַ גאַנצע מעשׂה. פֿאָר צו רב שמעון. ס'איז דאָ אײנער, אָשר זעליג מרגליות, האָט אַרױסגענומען אַלע מימרות פֿון רב שמעון. האָסט אַמאָל געטרײט דאָס דורכצולערנען? זאָל דיך פֿרעגן ער. עפעס. דו ווייסט וואס ר' שמעון האלט כדאי ר' שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, דו ווייסט וואס ער האלט וועגן מוקצה, דו ווייסט די אלע זאכן, גייסט פארן ר' שמעון, ר' שמעון והילד הגעגעגע איך בין דא, איך בין נאך געווען א אלטער פארער צו ר' שמעון, איך בין נאך געפארן ווען ס'נישט געווען קיין מנין ווינטער שבתים, עטס וועטס נישט גלייבן וואס איך זאג ענק געווען זיבן אכט אדער ניין ווינטער שבתים, ס'געווען זייער קאלט, איז נישט געווען. קיין מנין ביים ציון, איך פלעג מוזן אראפגיין אונטן אין דארף און דארטן האב איך געמוזט דאווענען, ס'איז נישט געווען קיין מנין, נישט געווען די געפארעכטס אזוי ווי היינט, ווי האט סאטמאר רבי געזאגט, זאגט רבי ר' מיילעך האט געזאגט ער וועט ארויסציען פון גיהנום, צו ער וועט ארויסציען ביי די בארד און פאות, האט דער רבי געזאגט טרעוול עידזשענטס האבן דאס אלעס אויסגעטראפן, קיינער האט עס נישט געמאכט נאר אפאר טרעוול עידזשענטס.

קללה וואס דער אייבישטער האט געשאלטן די וועלט ביי חווה'ן, און דו וואקסט אריין דערמיט אין צו רבי שמעון און זאגסט היי איים היער טו, היי האו אר יו, האו יו פיל, ס'איז דא אין שלחן ערוך גאנצע זאכן צו א פרוי מעג גיין אין א בית הקברות ווען זי בשעת ווען זי זעהט בלוט, אבער רוב פוסקים האלטן זי טאר נישט, איז נישט קיין דרך ארץ אויך נישט, גייסט דארט מתפלל זיין און דו בלוטיגסט. עס איז עקלדיג. נאר גארנישט, עס איז שוין, די פרויען האבן שוין כיון דדש דש, אזוי שטייט שוין. זיי טוען שוין וואס זיי ווילן. און דער אמת איז, די פרויען זענען פונקט אזוי צובראכן ווי די מענער, זיי גייען פאר ישועות. דו מיינסט אז זיי גייט אזוי גוט? ס'גייט זיי גארנישט אזוי גוט. איז במילא לאזט מען זיי גיין. אבער עס איז נישט אזוי פויגלדיג די גאנצע זאך. קוקטס נאך אין די אנפאנג אין שולחן ערוך אורח חיים. וועסט זען נישט אזוי גלאטיג אז זי זאל קוקן אפילו אויף די ספר תורה נישט אנרירן, ס'איז דא פלעצער ווי פרויען כאפן אן די ספר תורה אויך, גייט גייט פונעם ארון קודש מ'נעמט ארויס דעם ספר תורה גייט מען ארום, איז דא פלעצער ווי מ'גייט נאנט צו די ווייבער שול, איך האב עס געזען אין טאהש אויך, טאהשע רבי פלעגט גיין צו די ווייבער שול און זיין רעבעצן פלעגט אנכאפן דעם ספר תורה, דאס האב איך אליין געזען, ס'איז געווען מנהגים, אין אונגארן איז געווען אזאלכע מנהגים, מ'האט כדי לעשות נישט נחת רוח לנשים, די גמרא זאגט אז סומך צו זיין אויף א בהמה איז ווייל דו ביסט דאך משמש מיט די בהמה, איז א שאלה צו מען מעג עס נאכדעם ברענגען פארן אייבערשטן בית המקדש, חכמים האבן עס מתיר געווען כדי לעשות נחת רוח לנשים, ביקאז זיי זענען דאך פארט פון כלל ישראל און זיי דארפן אויך ברענגען זייערע קרבנות, בפרט נאך אין צייט פון בית המקדש האבן זיי דאך געדארפט ברענגען נאכדעם ווען זיי האבן זיך גערייניגט פון טומאת נידה, ס'איז נישט אזוי פויגלדיג די זאך, און ווען זיי האבן געהאט א בעיבי איז למ.

חזיר, און זעהט אויס אז דער אייבערשטער האט אונז געגעבן דאס אלעס אין תורת משה, קען מען חלילה זאגן אויף די תורה אויך א חזיר, איז דאך סאט סאטמער אז ס'האט נישט געשטימט מיט זייערע פארקאקטע דרעק איז דאס געווען פארפאלן, אפילו אויפן אייבערשטן האבן זיי גערעדט זענען געווען דרעקעס, און זיי האבן נישט געהאט קיין חינוך, זיי געווען צעווילדעוועטע פערד, און איך בין מוחה אויף די אלע יארן זיי האבן צאמגערעדט אויף יעדן, איז געקומען דא אפאר משוגעים זענען משמרת הפיפיק, זיי האבן ארויסגעצויגן גרויס געלט פונעם עולם, און יעדן פארקויפט, דאס הייסט מען האט זיי געשטעלט אין די רעבעס זכרונות.

נישט קיין געלט גייט צום דרערד, דאס איז געווען גאנץ סאטמאר איז געווען איין שטיק געלט געלט, יעצט טוט זיך א גאנצע זאך, מען האט זיי געכאפט מיט זייערע גניבות, האבן אריינגעשלעפט יצחק יוחנן א צדיק פון א אינגערמאן, זיי האבן אריינגעשטעלט אין די גרעסטע זנות און די גרעסטע שייגעצעריי, זיי האבן אים ארויסגעגעבן, זיי האבן געשריבן יעצט בריוון פאר די גאווערמענט און אונז האבן געשריבן פארקערטע בריוון, זיי האבן געשריבן אונז קען מען נישט סאטמער קאקמער סאטמער. ברוך האט געדארפט שטארבן אין די מלחמה ווייל מיר האבן נישט געברויכט דא, ער האט געברענגט א מיליטער גענגסטערס און פארט אונז האמיר אים נישט געברויכט דא, אונז האמיר געשריבן א בריוו, די בריוו זענען דא, די גאווערמענט האט נישט געוויסט, האט געזאגט די עצה איך האב גערעדט מיט זיי זאגט נאו נאו אא אא ווער סארי ווי טאט דעט דיס איז א יוניטי זאג איך אים איטס נאט א יוניטי.

איז דארטן דער וואסער, דער כינרת? יא יא, נוצט אויס רבי שמעון פאר ענקערע חזיריי, כ'האב אלץ געזאגט ווען דער רבי שמעון וועט זיך א ריר טאן עט עטס אלע גיין אין דער ערד, נאר כ'האב נישט געוויסט ווי לאנג ס'דויערט, נאר כ'האב נישט געוויסט אז ס'וועט נאך זיין בימינו, און יעצט לויפט נאך דער עולם מ'גייט זיך שלאגן מיט די מדינה, שלאג דיך נישט, לאז רבי שמעון אין צורו, ער וויל דיך נישט, ווען ער וויל דיך וואלט נישט געשען דאס וואס איז געשען צווישן פֿינף און פֿערציק מענטשן פאר א יאר, און ס'איז נישט די ערשטע מאל, וואלט דאס קיינמאל נישט געשען, דו גייסט ארויף אויפן וועג. צום ציון איז דארט פינף צו זעקס קברים, ס'איז צוזאמגעפאלן די בנין, מ'האט געטאנצט הרמ ו הרמ ט מרוי ק ק און ש ב מ'קומט משוגע מ'טאר עס זיי פלעגן קומען דארט שבת זיי פלעגן וואשן דארטן די כלים די ספרדים מחלל שבת געווען ס'איז דאך אויף גראז מ'טאר דאך נישט בארז א חברה ס'א מחלוקת איך קען די אלע זאכן קען איך איך קען ענקער מהלך המחשבה איז עס זענען סקרוד בעסטערדס דעטס אלל יו אר מ'מעג נעמען פון דעם גוי געלט און מ'מעג זאגן די קינדער אז גיי נישט געפערליך איינער האט מיר געזאגט

זעסט איין ימח שמו'ניק דער זענטער חזיר שייגעץ מאכיל נבילות טריפות פערציג פיפציג יאר און וויפיל מער ער זיינס אייניקעל פירט די גאנצע זאך וואס ער אליינס האט געמאכט א מולדת חוץ ער האט זיך נישט געקענט צוריק האלטן די פיפיק ער האט געארבעט אין זיין אפיס האט געארבעט א סעקסערטערי ער האט זיך נישט געקענט איינהאלטן דעם פיפיק האט ער אריינגעפישט אין איר משוגענער ווילסטו מיט איר וואוינען יא אבער מוזט נישט מאכן א קינד ס'זאל זיין א צרה אויף א לעבן האט ער נאך א א לעבעדיגן פיפיק, ס'איז לייוו ווייער, האסט זיך נישט געקענט איינהאלטן, בהמה וואס דו ביסט, ווען דו ווייסט וויאזוי מ'שפילט סעקס האסטו געדארפט דיך געבן ס'דא פילס וואס הייסט די מארנינג עפטער, ס'טייטש א גוי'טע ס'האט פארגעסן צו נעמען די פילס וואס איז קאנטראל פרעגנענסי און ס'הייסט די מארנינג עפטער, קענט מען אזא פיל וואס ס'הארגעט עס אוועק אפילו ס'האט אנגעהויבן צו ווערן שוואנגער, ווי גייסטו טון אזא זאך דו חיה? אה כ'האב פארגעסן. דו רשע נחום, דו זאגסט מען זאל הרג'נען א קינד אוי כ'האב פארגעסן טאר דאך נישט ס'איז דאך רחיצה, וואס איז עס רחיצה? ס'איז רציחה איז עס, יא און וואוינען מיט א מיידל איז אויך רציחה, מוץ יאנס עס ערזענט זינט קומען דער אלטער רבי דער דברי יואל איך האב געמאכט ארדענונג אין אמעריקע, ווער האט געמאכט פון וועם ארדענונג ער פון אמעריקע? צו אמעריקע פון אים? ער האט איבערגעלאזט א בוטשער סטאר מיט נבילות און טרייפות וואס מען האט געקעיטערט פֿופֿציק זעכציק פֿופֿצן יאָר, און ער האָט עס נאָך איבערגעלאָזט ס'זאָל בלײַבן, ביז משיח קומט. די גאָלעמען האָט זיך נאָך געבויט אַ בית-השחיטה, ס'זאָל זײַן פּרנסות פֿאַר מענטשן, ונאמר גפֿן כּגפֿן מצרים גפֿן און װײַנשטאָק נח, ונח מצא חן בעיני ה'. דער שייגעץ מעג אָפּשטעלן אָבער פֿאָרט אַ לעבעדיק קינד. קיינער טאָר נישט. וועלכע אַזעלכע קלאָגן די סאַטמערע חיות נישט געווען אין אין גאַנץ אונגאַרן און אין גאַנץ מאַרמאַראָש איז נישט געווען אַזעלכע חיות װי זיי. ס'געווען דער דזשור האָט זיי פֿײַנט געהאַט װי דעם טויט. זײַנס גאָגמען באַרײַנט צוריק דאָרטן.

און וועלט, ער איז געשטארבן נאך זיין אין אמעריקע פֿופֿציק זעכציק און זיבעציק יאר, וואס האט ער איבערגעלאזט? איבערגעלאזט מוסדות וואס די גאווערמענט האט געבויעט און די גאווערמענט האט עס אויסגעהאלטן און אים האט זיך צוגעדאכט אז דאס איז ערליך אידישקייט, דאס איז אלעס וואס ער האט איבערגעלאזט, און ער האט נישט איבערגעלאזט איין שטיקל כשר פלייש, ס'דא קליינע בוטשער סטארלעך דא און דארט און דארטן אבער די מעין סטריעם איז נבילות טרייפות, מיר האט געזאגט א שוחט. ער לעבט נאך היינט זאגט ער פאר דעם וואס מען האט געשחט'ן ווען ס'איז געווען די סידור סעודה פארן רעבין פון דעם האב איך נאך מורא מער ווי א גאנצע יאר די שחיטה זאגט ער ווייל מען האט אונז אזוי לוחץ געווען און מען האט געמוזט צושטעלן אזויפיל און אזויפיל טשיקן ס'איז נבילות טרייפות געווען איך זאג דיר אמת'דיג נאר כ'האב נישט געהאט קיין ברירה נישט שטארבן מיין ווייב מיט די קינדער פאר הונגער. דאס קען לשיטת אט דער אייבישטער איז דער בע אין דער בעק, די לעצטע זאך מיט וועם מען האט זיך גערעכנט איז מיטן אייבישטער, זיך גערעכנט קודם מיט ווייב, נאכדעם מיט די קינדער, נאכדעם מיטן רעבן, און נאכדעם מיט אלע חברים, און אז ס'איז געקומען מען האט זיך געקענט רעכנען מיטן אייבישטען, אז מען האט געקענט קויפן אן אתרוג פאר זעכציק דאלער, מען האט עס געקויפט פאר הונדערט, זאגט מען דאס האב איך געגעבן פארן אייבישטען תרומה פאר די אלע שייגעץ שטיק פון א גאנץ יאר. רבותי ס'איז א ערנסטע זאך, ס'קומט יעצט הילולא פון ר' שמעונ'ען, מען דארף זיך אונטערנעמען אז מען גייט תשובה טון, ס'איז דא ברוך השם, יעצט האבן מיר זיך געשלאגן מיט די געזעצן, אריינגעשריבן בריוון, זיי האבן אונז געענטפערט. כ'האב געזאגט אונז האבן באמת נישט געוואוסט אז ס'איז דא צוויי מיינונגען ב ה. האסט נישט געוואוסט? וואס האט אונז נישט געגעבן די פריווילעדזש צו קומען זאגן א דרשה? אונז האמיר געוואלט רעדן צו אים, נאר סאטמאר האט געזאגט ניין זיי זאלן זיי נישט רעדן, וועגן דעם איך האב א האטליין. פארוואס האב איך א האטליין? ווייל מ'האט מיך אין ערגעץ נישט געלאזט רעדן. כ'האב געוואלט רעדן אויף דעם האטליין האט מען אויך נישט געלאזט. אבער כ'האב געזאגט גייטס אין דר'ערד אלע, איך וועל מאכן אן אייגנס. יעצט ווייז מיר ווער ס'וועט מיך קאנטראלירן. סאמפאדיע. און זיך אָנגעדרייט מיט מיין ווייב, און מיין ווייב וועט שטאַרבן, און זי וועט, אַ, ער, זי וועט בלייבן אַן אלמנה, און אַ. אָבער זי, זאָגט ער הער אויס, עס קען זיין, די שטאַרבן, ווייל זיי זענען רוצחים, זיי האָבן געהרגעט הונדערטער מענטשן, וואָס אונז ווייסן מיר, ס'איז געווען אַ מלמד אין וויזשניץ, אַ מלמד, אַן אַלף-בית מלמד, ער איז געווען אַ בעל מדרגה אויך, זיי האָבן אים אַראָפּגעשטופּט אַלע סטעפּס אין סאַטמאַר, פאַרוואָס? ווייל מ'האָט געמאַכט דעמאָלט, ס'איז געווען די עי. קעי. פּאַליסיס, און דעמאָלט האָט זיך עס אָנגעהויבן אויפצוהערן, די רער פיגערס האָבן געסטראַשט און געסטראַשט, לייג אַריין אין אַן אינוועסטאָרן רוען, טשעפּע נישט מיט אַ מענטש, וואָס דו ווייסט נישט וואָס. ער האָט אין זײַן טײַסטערל. זײ האָבן געװײנט, זײ האָבן געריסן, זײ האָבן. זײ האָבן געװאַרט, איך זאָל גײן אין קאָורט. מע האָט מיך אַרױסגעװאָרפֿן פֿון סאַטמער, מע האָט צוגענומען די מעמבערשיפּ. געלױבט ביסטו, הײליקער באַשעפֿער, אַז מע האָט מיך אַרױסגעװאָרפֿן פֿון דעם בית-זונות. ס'איז געװען. יחזקאל טײטלבױם, דער דײן. דער גרעסטער נואף, ער האָט געװאױנט מיט זײַן שװעגערין בײַ די זיבעציק. דער חזיר, ער איז געווען דארטן דער רב, און נאכדעם איז געווען דער שמש יחזקאל ראזענבערג, יעצט קען איך דאך שוין רעדן אויף, ער האט שוין נישט, זיין מאמע לעבט שוין אויך נישט, אבער ביז יעצט האב איך אלץ מורא געהאט ווייל זי איז אן אלמנה האב איך נישט געוואלט רעדן צו ברייט, און דאס איז דער קהל דארט, איז דא איינער זיין טאטע געווען א משוגענער, א adhd, אלע abcdefg האט ער געהאט, א פערד האט ער געהייסן אין לאנד, ער האט געהאט א מענטש וואס האט אים נאכגעקוקט א גאנצן טאג, ער איז געווען נעבעך א קוקו, זיין זון איז געווארן דא דער פירער. רענעסאנס האט געוואלט זיין היסטערי אויסגראבן איז ער געווארן דא א רודף א רויטן בגד ווער ביסטו ער קומט צו מיר מיט א שירעם איך שטעך דיך אז די גייסט נישט ארויס פון בעסמעדריש זאג איך אים די דארפסט מיך נישט שטעכן איך האב גארנישט אין דעם בעסמעדריש עניוועי חזקאל טייטלבוים האט געוואטשט אז קיין שום מענטש ארום זאל נישט קומען דארט דאווענען ס'איז געווען אלץ פראסטע בחורים געזעסן אויבן אן פארשטייסט וואס דא האט זיך אנגעטון און דער רבי האט צוגעשטעלט דער רבי זאל לעבן און פירן אונז אקעגן אקעגן משיח צדקנו דער רבי האט געטוהן, ער האט געטוהן, ער האט מוסר נפש געווען, זיך מוסר נפש געווען, אפילו נישט געוואוסט וואס טוט זיך מיט זיך, ער האט געוואלט בויען א שטעטל האט ער גערופען רבי יוסל שטיינמעץ, ער האט געהאט דא א טרעוול עידזשענסי, ער איז געווען א וויזשניצער חסיד, ער האט געזאגט איך וויל דיך בעטן א טובה, דארף פון דיר א טובה, פאר מיינע מענטשן טראסט איך נישט, אזוי האט אים דער רבי געזאגט, ער האט עס אונז איבער געגעבן דעמאלטס, איך וויל זאלסט מיר ברענגען א פלאץ ווי איך זאל בויען א שטעטל, האט ער געזאגט פארן רבי הער אויס, ראקלענד קאונטי איז שוין נישט פאר אייך, איר זענט צו גרויס, איר מוזט גיין ביז אראנדזש קאונטי, דער רבי. שוין עמישע אין ארענדזש קאונטי. ער האט נישט געטראסט זיין אייגענע מענטשן. עניוועי רבותי מ'וועט זיך נישט צוזאמען נעמען וועט מען צופאלן. מ'וועט אמאל דערציילן אין היסטערי בוקס אה עס איז געווען א יואל טייטלבוים סאטמאר רב ער איז געווען א פייטער ער איז קיין פייטער אויך נישט געווען ס'איז שקר זיינע מענטשן האט ער קיינמאל נישט געטאטשט עזריאלן האט ער קיינמאל נישט א שלאנג גייט קיינמאל נישט ווען א מענטש גייט שלאפן אין די וועלדער נעמט מען א דיקן שטריק און מ'לייגט ארום די טענט ווייל א שלאנג גייט נישט אריבערגיין אן אנדערן שלאנג און דער שלאנג מיינט אז דאס איז א שלאנג ווייסט נישט אז דאס איז א שטריק.